א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תשא. כ'האב געוואלט רעדן די וואך פון זייער א פארווייטיגטע פרשה. ס'איז געגאנגען איינער הילל וויינבערגער וואס ער איז דער דיין פון נייטרא, און ער איז אויכעט אין די הויפט פון די מכשירים אין די התאחדות הרבנים, האבן זיך דאך צוזאמגענומען דארטן פדן תורין אפאר אקסן, הילל וויינבערגער, זיי צעטיילן זיך מיט די ירושות ווער ס'קריגט פון דא די פראסיס און ווער ס'קריגט פון דארט, און דער עלעגאנטער חזר און איצעלע פּימפּ מיט נאך אפאר חברה, און זיי רייטן אויפן ציבור, און אונז זעמער דער עם חכם און נבון, אונז זעמער די פרומע חברה וואס אונז זעמער מדקדק קלה כבחמורה, אונז זעמער די אויסגעוועלטע אתה בחרתנו, צווישן דעם כלל ישראל זעמער מען דאך אונז נאך נאך מער אויסגעוועלט ווייל אונז זעמער דאך די פרומע, און אונז האמיר רבנים דר'ערד ליגערס נואפים. זיי קענען נישט קיין הכשרים, אין די OU איז דא כאטש איינער וואס ער גייט זיך לערנען פאר אפאר הונדערט טויזענט דאלער, ער לערנט זיך אויס די אלע כשרות, ער לערנט די קעמיקעלס פונקטליך, און ביי אונז האט מען גארנישט, נאו קרעדענשעלס, האבן זיך אריינגעלייגט אפאר חברה, זיי האבן זיך משתלט געווען אויפן ציבור, און אונז צאלן מיר זיי דאפלט די פרייז וויפיל ס'קאסט א OU למשל, און זיי זענען אונזערע בעלי מכשירים, און גיי טוה עפעס. בהמות וואס איר זענט, די גמרא ברענגט פארוואס גייען אראפ די בעל הבתים פון זייערע נכסים, ווייל זיי זענען קובע א סעודה ערב שבת, ממילא עסן זיי נישט שבת לתיאבון אזוי ווי עס דארף צו זיין, ביי אונז איז אביסל אנדערש דער מצב, ביי אונז פארוואס גייען אלע בעל הבתים אראפ פון די פארמעגנס, ווייל זיי געבן צדקה נאר נישט ווי מען ברויך, די רעבעצן מיטן.

ווייס איך וואס האט אפגעקאסט אין די מיליאנען היינט, די מלחמה פון אהרן און זלמן לייב קאסט אפ מיליאנען, נאכדעם האט אפגעקאסט די מלחמה ארויס צו עסן יעדן ערליכן איד פון ווילימסבורג, די מלחמה מיטן קלויזענבורגער האט אפגעקאסט, און די מלחמה מיט נאך רבנים וואס מען האט ארויסגעגעסן, עס איז ס'א שאנדע. עניוועי, זאגט דער אייבערשטער פאר די בעל הבתים, אויב דאס איז וואס דו טוסט מיטן געלט וואס איך געב דיר אז דו זאלסט קענען פארטיילן, ברויך איך דיך נישט, איך וועל נעמען אן אנדערן. נעבעך, די קללה פון ירמי' הנביא אז מען זאל עס געבן לבני עניים שאין הגונים, דאס איז דאך אזוי מקויים געווארן נעבעך, אוי געוואלד! און מיט דעם איז יעדער היינט ארעם געווארן. וויאזוי האט עס דער אייבישטער געמאכט? ער האט צוגענומען דאס געלט, ער האט צוגענומען די ביזנעסעס פון ניו יארק, און ער האט געמאכט די ריעל עסטעיט הויעך, און יעצט וויר אלל ווייפד אוט. די פון די גרעסטע גבירים וואס זיי קענען סוקסידן איז ווייסט איר ווער? לעיזער קעסטענבוים ווייל ער האט געהארגעט דעם שטארק ממילא האט ער געווינען דעם נאוט פון דריי מיליאן דאלער צו וויפיל? באט די אדער וואנס אר פאאר. דער אייבישטער האט עס צוגענומען, מען האט געספענד די געלט פאר שטותים, מען האט נישט צוזאמגעשטעלט קיין תלמוד תורה'ס וואס זאל נישט קאסטן קיין געלט, די גאווערמענט געט גענוג, מען האט געלאזט מען זאל ארויסווארפן יונגלעך, מען זאל ארויסווארפן מיידלעך, מען האט געלאזט מען זאל טון וואס מען האט געוואלט, נאר דער גביר זאל זיך פילן אז זיין געלט גייט צו פיינאנצירן די מלחמה קעגן די רעבעצן מיטן סיגעט'ער, ווייל דאס גייט אומברענגען אידישקייט, פונקט ווי די מאדערן טעקנאלעדזשי, דאס ברענגט אונטער נעבעך אידישקייט, שטותים, דער בעל דבר פארדרייט ענק א קאפ, ער זאל זיך האבן דעם קאפ גראד צו טראכטן וואס ס'פעלט אויס אין אונזער קאמיוניטי, און נאך, נחום ראזנבערג'ס האטליין ברענגט אונטער די קאמיוניטי, משוגע, באט עניוועי, ס'שטייט, די גמרא ברענגט אז די ערשטע זאך וואס מ'איז דן א מענטש איז נשאת ונתת באמונה, די צווייטע זאך איז וועגן תורה, פרעגט די גמרא, אויף איין פלאץ שטייט דאך קודם איז מען דן וועגן תורה און נאכדעם נשאת ונתת באמונה, איז די תירוץ איז זייער פשוט, נשאת ונתת באמונה מיט תורה דאס איז די זעלבע זאך. ס'איז נישט צוויי, אז איינער געבט צדקה פאר תורה, ער זעט מ'זאל נישט ארויסווארפן קינדער אין די גאס, און ער זעט אז ס'זאל זיין גענוג סקולס פאר מיידלעך, און ער זעט מען זאל בויען תורה, ער געבט געלט פאר ישיבות, פאר תלמוד תורה'ס, פאר שוואכע בחורים מ'זאל קענען צוהעלפן, און דאס געלט וואס ער האט געגעבן, דאס מאכט עס, איז עס נשאת ונתת באמונה, מ'קען אמאל האנדלן א גאנצן טאג ערליך, נישט עובר זיין קיין שום עבירה אין די תורה, נאכדעם געבט מען די צדקה פאר פאלשע זאכן, איז עס אויך גארנישט ווערד. גערעכט, ווייל עט די ענד אוו די דעי איט טורנס אוט טו בי אין די ראנג פלעיס, סאו די היי ס'איז א נעבעך, יעצט א גביר וועט שטארבן און קומען אויף יענע וועלט, דער אייבישטער וועט אים פרעגן, כ'האב דיר געגעבן געלט ביסט געווען א גבאי צדקה, וואס האסטו געטון דערמיט? האסט עס געגעבן פאר אפאר מלחמות, פאר שטותים, פאר נארישקייטן? יאקאבאוויטש, דער אייבישטער וועט אים פרעגן, פארוואס האב איך דיר געגעבן געלט? וועט ער זאגן, וואס הייסט כ'האב דאך געבויעט שילן, פאר יעדן קינד וואס האט מזנה געווען האט ער געבויעט פאר אים א שול, דאס ברויך דער אייבישטער, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלוקיך. די היינטיגע קינדער זיינע די יאקאבאוויטשעס טוען אויך די זעלבע, פארוואס געט מען זיי געלט? זאלן קענען קויפן פאר זלמן לייבן א מיליאן דאלער הויז דארטן איך ווייס אין נארט מיאמי ביעטש און ס'איז איינע פון די נישט סעיפסטע פלעצער וואס איז דא, קוים האט מען געשאסן א מענטש אינמיטן די גאס פאר גארנישט איינער איז געקומען דארטן פאר די וויקענד צו זיין טאכטער און צווייטענס איז יעצט דא א גאנצע זאך מיט זיי האבן נישט געוואלט די אידן אז מ'זאל אפילו כאפן דעם גוי ווייל זיי ווילן לעבן גוט מיט די שכנים. און יעצט טוט זיך נאך אן אויפשטאנד דארטן, ס'איז א גאנצע זאך, און די שווארצע ווילן נישט די אידן דארט האבן, אבי מען לייגט אריין דארט גרויס געלט, און פון וואס קומט דאס אלעס? ווייל פאראיאר איז אין די גרויסע שיינע שול, קהל חסידים, האבן געדאווענט צוויי פעמיליס וואס זענען אוועק פון ניו יארק וואס האבן נישט געוואלט האלטן אידישקייט ווי עס דארף צו זיין, און די פרוי האט געהאט. הערפיס, און דער וואס האט מזנה געווען מיט איר האט עס געקעטשט, ס'האט יעדער געוויסט א מופת חותך, אז זיי האבן מזנה געווען זענען זיי שוין פון דארט אויך אוועק. אז די אמאליגע צדיקים האבן געזאגט אז פלארידע איז נישט קיין פלאץ ווי מ'זאל זיך באזעצן, אונזער רבי האט נישט געוואלט מ'זאל זיך באזעצן, ער האט יעדן געזאגט אוועק פון דא, איז גייט זאלי קא ער גייט זיך דארטן באזעצן, יעצט האבן זיי ערנסטע פראבלעמס מיט די גאווערמענט דארט. ווען ס'וועט היטן די נוזפעיפערס וועל איך אויכעט רעדן דערפון, איך וויל נישט רעדן פארדעם ווייל כ'קען זיין אינטרודינג אין דזשאסטעס. און ס'זאל גבירים צוריק קומען דא צו אונז. אונז דארף מיר האבן גבירים וואס זאלן צושטעלן א שטאט, אזוי ווי אין דער אלטער היים ס'איז געווען שטעט, גבירים האבן געבויעט תלמוד תורה'ס, ישיבות, וואס דו ווילסט האט מען געבויעט, מעדיקל סענטערס. האספיטעלס. און ביי אונז איז פארקערט, אונז האבן שוין פארלוירן אלע האספיטעלס, אפילו בית ישראל האספיטעל וואס איז געווען געבויעט מיט אידיש בלוט איז שוין היינט א גוי'איש שפיטאל, און מ'האט שוין אראפגענומען די אידישע קעפעטיריע, מען לאכט פון אונז. על כפנים, יעצט זעמיר צוריקקומען דא צו דעם הילל, דעם חזיר הילל, דעם מילך קעסטל, ער רופט פרויען מילך קעסטל, הילל כ'האב דיר שוין געזאגט, קען זיין דיין ווייב איז א מילך קעסטל, אונזערע פרויען זענען נישט קיין מילך קעסטלעך, דו חזיר וואס דו ביסט. עניוועי, דער הילל איז געזעסן אלע יארן אין נייטרא, האט נישט געהאט וואס צו טון פאר ליידיג גיין, ס'האט מיר געזאגט א נייטרא תלמיד, ער איז א געבוירענער אין נייטרא, זאגט ער אז הילל פלעגט אים אפווארטן פירע ווען מ'איז אהיימגעקומען פון חדר און ער פלעגט אים אנמאקלען די ביינער, סתם פאר גארנישט, דאס איז אויך אזא א סעקשועל מיסקאנדאקט, דאס איז אזויווי עס ענד עם, ספענקינג, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. איז דער חזר הלל האט זיך אויפגעשטעלט אין פראנט פון טויזענט בחורים צו וויפיל און ער האט געזאגט א דרשה און איך וויל א יעדער זאל אויסהערן פונקטליך די דרשה וואס ער האט געזאגט. קודם וויל איך אז זאלטס אויסהערן דעם גראבן חזר דעם פיפל הלל וויינבערגער יעצט איך האב געוואלט זאגן ס'איז הלל וויינבערגער דער דיין אין נייטרא ס'איז נישט דער הלל וויינבערגער פון מאנטריאל וואס האט אמאל געפירט סאטמארע מוסדות און מען האט אים געכאפט אז ער גייט מיט זונות און ר' משה מנחם טירנויער האט אים ארויס געווארפן, און דער סוף האט אים דער אייבישטער נאך ב"ה געגעבן נאך א גרויסע מתנה אז ער האט באקומען עידס אויכעט, סא סאיז נישט יענער הילל וויינבערגער, יענעם וואלט מען נישט געלאזט דא רעדן. סאיז אן אנדערע, סאיז דער נייטרא דיין. סאיז דער הילל וואס האט זיך משתלט געווען אין נייטרא, ער האט די ווייסמאנדלס ארויס געשטופט, דער ווייסמאנדל האט מיר געזאגט ער פילט ער קריגט א הארץ אטאק פון הילל'ן, ער האט טאקע באקומען נאך אפאר וואכן. ווייל ווייסמאנדל האט מיך געבעטן איך זאל קומען באקוקן די מקווה, און דער גראבער הילל האט נישט געוואלט, און ס'איז געווען א פסול'ע מקווה, טראסט מי, נישט געווען קיין וואסער אין מי גשמים בור, און יעדעס מאל א פרוי האט זיך געטובל'ט איז אריינגערינען פון די מקווה אין די מי גשמים בור, און דאס איז געווען זחילה, און ס'האט געהאט נאך פראבלעמען. און דער שייגעץ האט געזאגט פארן קאשוי רב. ווען ער האט ארויסגעמופט דארטן, דער קאשוי רב האט ארויסגעמופט, האט דער קאשוי רב אים געשיקט א שליח אז ער וויל באקוקן די מקווה, ווייל ער וויל מען זאל נוצן די מקווה אין קאשוי, האט ער געזאגט מיין מקווה וועט קיינער נישט באקוקן. וואויל איז דיר האסט נישט געלאזט קאשוי רב באקוקן, ווייל ווען נישט וואלט ער עס געמוזט פסל'ען. סא לאמיר הערן קודם זיינע זיסע ווערטער רחמנא ליצלן זיינע ניבול פה. כ'וויל ענק עפעס זאגן. זיכער דא וואס ווייסן, אבער אפשר איז דא איינער וואס ווייסט נישט. איז כדאי דאס איבערצוזאגן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שטייט נישט בתוכו זאגט דער אלשיך הקדוש בתוך כל אחד ואחד. יעדער איד איז א בית מקדש. יעדער איד איז א בית מקדש בפועל און במציאות. אין בית מקדש איז געווען דרגות, ס'איז געווען ווי יעדער איד האט געמעגט גיין, ס'איז געווען ווייטער ווי מ'האט נישט געטארט גיין נאר לווים און נאר כהנים, און נאכדעם איז געווען ווי דער כהן האט אויך נישט געקענט גיין, און נאר דער כהן גדול, און אויך נאר איינמאל א יאר אין קודש קדשים. דער גוף פון א איד איז א בית מקדש, אלע אברים. איז א שטיק קדושה. ס'איז דא א חלק פונעם גוף, דער חלק וואס איז צווישן די פיס, די אונטערשטע חלק פונעם קערפער, פון צווישן די צוויי פיס, דאס איז קודש קדשים.

חייב מיתה בידי שמים רחמנא לצלן, דאס איז עק וועלט, דאס איז נישט קיין סאטמארע מנהג אדער א סאטמארע חומרא, דו חושד, דאס האט נישט מיט סאטמאר צו טון, ס'האט נישט מיטן רבין זכותו יגן עלינו, ס'האט אפשר קיינער נישט אזוי געבליטיגט אויף די עבירה, ס'האט קיינער נישט אזויפיל מרעיש עולמות געוועזן ווי רבינו הקדוש זכותו יגן עלינו, אבער די עבירה שטייט אין די גמרא, שטייט אין די ראשונים, און שטייט אין מדרשים, שטייט אין תנא דבי אליהו.
שוין, דאס זענען די ניבול פה וואס ער האט געזאגט. געהערט. און יעצט עט עטס הערן וואס איז געווארן ריאקציע, קודם איך הער אז אינמיטן האט אויך דער עולם געזינגען און אריינגעשריגן, ס'איז געווען לעבעדיג דארט הער איך, כ'האב הנאה בחורים, לאטס ענק נישט, אויב האט מען ניבול, שיקטס צום לופטערן. נא דא האט עטס אביסל ריאקציעס פון די בחורים.

צו דיר צו א צווייטער.
נעווער עקספעקט טו היער דעט פראם יו אגען. רשעים ארורים. און דאס איז וואס עטץ האטס געטון ווען איך האב אים געבעטן יארן צוריק מען דארף לערנען מיט די בחורים מען דארף לערנען מיט די יונגלעך מען דארף וויסן וויאזוי צו לערנען יעדע כיתה זאל די מלמד עקסטערע לערנען און אז ער קען נישט עט מען אים אויסלערנען וויאזוי צו לערנען, און ממילא וואלט עס געווען א נארמאלע זאך אז קיינער טאר נישט טאטשן און אזוי ווייטער, יעצט איז עס געווארן אזא מין מניוולת, ווייל דער אמת איז קענסט דאך נישט אנהייבן יעצט צו לערנען, וואו ביסטו געווען ביז יעצט? דערווייל האט מען דאך מאנס געווען, איך ווייס נישט וויפיל טויזענטער און טויזענטער יונגלעך און מיידלעך, סא די אלע וועקן זיך אויף, העי, וואס האסטו נישט געלערנט פינף און צען יאר צוריק? יעצט אזוי ווי מען האט גארנישט קיינמאל גערעדט צו די בחורים, קומט זיך אן יעצט דער הילל צעלאָזט זיך מיט אַ שמוציגע שפּראַך, וואָס איך וואָלט קיינמאָל אַפילו זיך נישט געטרויט אַזוי צו רעדן. עספּעשעלי ווען דער הילל רעדט כסדר מיט די בחורים און ער איז זיי מסביר געוויסע ענינים, איז במילא האָט עס פּלאַץ. אָבער אַזוי ווי דער הילל האָט דאָך קיינמאָל נישט גערעדט צו זיי, ווי גייסטו אַזוי רעדן יעצט? איך וויל דאָס צעלייגן אַ פּאָר פּונקטן. די ערשטע פּונקט, פּונקט נאָמבער וואַן, נאָך אַזאַ מין מנוול'ישן גערעדעכץ, סא וויל איך פארשטיין, איך האב קיינמאל אזוי מיעס נישט גערעדט און אזוי גראב נישט גערעדט, און אפילו ווען יא האב איך א בילד אפ וואס איך בוי אויף דעם בחור אז קיינער טאר אים נישט טאטשן, קיינער טאר אים נישט אין די מקווה זיך אנשטופן, קיינער טאר אים נישט אנכאפן ביים אות ברית קודש, ווייסט דער בחור וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט, אבער דו האסט דאך קיינמאל מיט די בחורים נישט גערעדט. גערעדט. סא וואס פאר א מין רעדן און שיסן איז דאס? יעצט האב איך געוואלט וויסן פארוואס האט מען מיך געלייגט אין חרם, און הלל'ן דעם גראבן חזר דעם מילך-קעסטל רב, אים לייגט מען נישט אין חרם? דאס וויל איך וויסן. ס'איז זייער פשוט אז מען האט מיך נישט געלייגט אין חרם פאר מיין נבלות, מען האט מיך געלייגט אין חרם ווייל די חברה האבן געוואוסט ס'גייט אלעס ארויסקומען. איך בין צו אלט מיר א. איינער פון די חשוב'סטע דיינים אין ווילימסבורג פאר די זאלוינישע פארטיי, האט געוואוינט מיט זיין טאכטער פון די צוועלף, ביי די צוואנציג האט ער זי חתונה געמאכט האט זי געכאפט א נערוון בראך און זי האט מורא אז ער וואוינט מיט די יונגערערע שוועסטער און זי געגאנגען פאר טערעפי ווייל זי האט נישט געקענט האבן רילעישענס מיט איר האסבענד. און דאס האבן זיי געוויסט סגייט ארויסקומען האבן זיי זיך מיישב געווען האבן מיך געלייגט אין חרם ווייל טאמער נישט פארוואס האט מען הילל נישט געלייגט יעצט אין חרם האט ער גערעדט ווי דער גרעסטער מנוול וואס איז דא. יעצט נאך א זאך. איך אז איך רעד, רעד איך דאך אויף א טעלעפאון ליין. איינעם וואס ס'געפעלט נישט, דארף ער נישט ארויף גיין דערויף. איינער קאלט מיך אמאל אן, ס'געפעלט אים נישט, כ'האב דעיס נישט געקענט זיך ליסען, סעיוו דיר דעם קוואדער, קאל נישט. איך הייס דיר דאך נישט אז דו זאלסט קאלן. אבער צו נעמען אריינצוברענגען א רעדנער אין א ישיבה, וואס דער בחור איז דארטן קאנדעמט אז ער מוז דארט זיין פון כ'ווייס פון עיט אין די מארנינג טיל עיט עט נייט. סא האו דו יו דו סאטש א טינג, דעס איז דאך אזא חוצפה אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, עטליכע טאטעס האבן מיך אנגעקאלט איך קען נישט קוקן מיין זון אין פנים, כ'קען אים פשוט נישט קוקן אין פנים, ער קוקט מיך אן טאטע אזאנס האט מען געטון פאר אונז? דעס הייסט דיגרעידן בילאו פאר, דאס איז די ארגסטע וואס מ'האט געקענט טון פאר די בחורים, נאכדעם האט מען גענוצט סטראנג טערמינאלעדזשיס, מ'האט געזאגט אזוי, ס'דא א קדשי קדשים צווישן די פיס פאר א בחור, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, צווישן די פיס האט דער בחור גארנישט, ווען אים וואקסט די ערווה צווישן די פיס דארף ער גראד גיין אין א מעדיקל האספיטל, וואס הייסט צווישן די פיס? דו חזיר וואס דו ביסט. יעצט א פרוי האט צווישן די פיס איר ערווה, דאס יא, דאס שטייט אין שולחן ערוך, די גמרא אין שולחן ערוך אז ווען א פרוי זיצט און זי איז נישט אנגעטון מעג זי זאגן קריאת שמע, פארוואס? ווייל ס'איז נישט לבו רואה את הערווה, אדער ס'איז דא א גירסא אין די מגן אברהם, ווייל ס'איז נישט רואה את הערווה, פארוואס? ארויס, ווייל ביי א פרוי איז דער אותו מקום ממש צווישן די צוויי פיס, איז אז זי זיצט, זיצט זי אויף די ערווה, זעט זיך עס נישט ארויס, אבער ביי א מאן, צווישן די פיס, ווען איינער האט צווישן די פיס די ערווה, איז ער אויף גרויסע צרות, ער דארף האבן א מעידזשער מעידזשער אפערעישן, סא די בחורים גייען אהיים און זיי זוכן וואס זיי טרעפן צווישן די פיס און זיי טרעפן גארנישט, ווייל די ערווה איז אין פראנט, ס'איז נישט צווישן קיין פיס. און קען זיין א בחור העט זיין אנשטעקיג און העט זיך טרעפן פון דארט ווי ר'איז מוציא זרע העט מיינען דעיס מיינט איר יעצט וועלעכס איז דער קדשי קדשים ביי אייך? און נאך א זאך די זאגסט אז ער האט א דער קדשי קדשים איז צווישן די פיס איך וויל דיך פרעגן ס'האט א נאמען קדשי קדשים? כ'ווייס נישט איך נוץ עס כסדר וואס דארטן ליגט צווישן די פיס ווען מ'נוצט עס ערליך הייסט עס א אות ברית קודש. טייטש ווען מען מל'עט א מ א יונגל זאגט מען וצאצאיו חתם באות ברית קודש, אדער הייסט עס אזוי ווי אין פסוק ווען מען זינדיגט זאגט די פסוק אז דאס איז אן ערווה. ערות אחיך לא תגלה, ערות אביך לא תגלה. און אזוי ווייטער, ס'איז אן ערווה, סא זינט ווען איז עס געווארן א קדשי קדשים? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך זאג די אלע טאטעס וואס זענען די קינדער לערנען ביי זאלי כהן, איר זאלט וויסן איף יו לעט די הנהלה געט עוועי וויט סאטש א חזיריי, דעמאלטס קען קיינער, ס'איז נישט דא מער קיין ווערטער וואס צו זאגן, וואט עלס דעיל דו נעקסט, נעקסט עט קומען אן אנדערע חזיר עט וועלן ווייזן דעם בחור פונקטליך וואס ער רעדט פון וואס ער מיינט, און ער וועט יעדן אראפ ציען די הויזן, נאנאנאנאנאנאנא דער מוז, ער בלומענפעלד מוז ריזיינען פאר לאזן דעם חזיר רעדן, און ווידעראום דער מילך קעסטל רב, דער טאר נישט מער האבן קיין שום דריסת הרגל נישט אין התאחדות הרבנים, נישט ווי ס'פעלט אויס אז מ'זאל טראסטן א רב מיט א. הכשר, און אוודאי נישט אין א ישיבה פאר בחורים, און איך האלט אז פון נייטרא דארף מען אים אויכעט געבן דעם וועג זאל זיך גיין זוכן ערגעץ אנדערש ווי צו וואוינען, ווייל דארט איז דא בחורים, ישיבה קטנה, בחורים מיט מיידלעך, יונגלעך, דער חזיר טאר דארט נישט זיין, הילל וויינבערגער. יעצט איך וויל אבער פרעגן די הנהלה א שאלה, איך האב א גרויסע שאלה, אז מען האט גערופן אזא חזיר צו רעדן און מען האט אים געזאגט ער זאל דאס רעדן, מוז זיין אז ס'דא עפעס סאמטינג דעדלי ראנג אין קווינס ישיבה, קען זיין די בחורים שפילן זיך איינער מיטן צווייטן, קען זיין אויף יעדן בית כסא זעהט מען זרע לבטלה, ס'מוז זיין סאמטינג דעדלי ראנג אז די הנהלה זאל שיקן אזא חזיר צו רעדן. און דער בלומענפעלד דער מנהל ער וואלט נישט געקענט רעדן אזא דרשה מיט א צניעות? אלא מאי טויג עפעס נישט דארט און דאס וויל מען אונז דערגיין? וואו זענען די בחורים פון קווינס? טא וואט אר דעי דואינג לעיטלי? נאכדעם האט עס אנגעמאכט אזויפיל מער נבלות אז ס'לאט זיך נישט זאגן. ס'האט אנגעמאכט אז די בחורים שרייבן אויף וואטסעפפ די מיעסטע און שמוציגסטע זאכן. איינער שרייבט אז מ'האט אויפגעשטעלט א בחור אויף א טיש און יעדער האט געדאווענט ווייל ער האט די גרעסטע ערווה צווישן יעדן. האט מען גענומען דעם גרעסטן קדשי קדשים און שטייט דאך מ'זאל מכוון זיין כנגד קדשי קדשים. זאל מתפלל זיין כנגד קדשי קדשים. דו ווייסט דו ווייסט וואסערא בזיון דאס האט אנגעמאכט? וואסערא שמוץ פאר די בחורים דאס האט אריינגעברענגט. מיין האטליין איז נישט אזוי שמוציג, מיינע לערנט דאך אבער קאנסטראקטיוו אויכעט, וואס האט ער דיר געלערנט מיט דעם אז דאס הייסט א קדשי קדשים? דאס האט ער דאך געוואלט לערנען? ס'איז אנבעליוועבל. און ווי איז די ראש ישיבה? די ראש ישיבה איז קדשי קדשים שחיטתם בצפון, מען זאגט דאך אז דאס פלאץ הייסט אזוי ווי די קדשי קדשים שחיטתם בצפון, צפון דאס איז נאר. נארט. זאליקא זיצט זיך אינעם נארט, אין נארט מיאמי, און ער מיינט ער'ט זיך פאשען דאס בייכל און ער'ט זיין ראש ישיבה. ס'ארבעט נישט זאליקא. דער איז סאמטינג דעדלי ראנג מיט די ישיבה, און מ'האט יעצט אריינגעלייגט אזא מין אטאמישן עקספלאוזשען, דעט אויב מ'נעמט נישט קער פון דעם רייט עוועי און מ'פאררעכט עס נישט, דען איז די ישיבה חלילה פיניש. יעצט וויל איך מ'זאל אויסהערן וואס איינער זאגט אויף ענגליש וועגן די ישיבה און וועגן די דרשה. I'm sure everybody heard by now

דיז קידס, דיז פיפעל אר טאטלי אוט אוו די קאטען פיקינג מיינד, דעי האב נאטינג עלס טו בי מתעסק. בהמות. שוין, אזא גוט נאמען האבן מיר זיך ערווארבן איבער די גאנצע וועלט, אזא שמוציגע זאך צו טוהן? בלומענפעלד, יו שוט בי פייערט. דא האט עטס נאך איינעם, א ירושלימ'ער, הערט זיין ווערזשען אויף די סטארי.
שטייט אין פסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, זאגט דער פרעסי איבלעסי אז מען רעדט דא פון א יעדן איד האט אין זיך א מקדש אין די הויזן, מען רעדט דא פונעם חלק ביים עק בויך, דער חלק וואס איז צווישן די פיס, דער חלק ביים סוף קערפער וואס איז צווישן די פיס, דאס איז א קדשי קדשים. אז איינער רירט דאס צו, אז איינער שמאטשקעט עס, אז איינער רייבט עס, אז איינער שפילט זיך מיט דעם, איז ער חייב מכות, מען דארף אים שלאגן און שרייען אויף אים שייגעץ. געדענקט.
אנשטאט ס'זאל טון די ריכטיגע פעולה, זענען די לצים געגאנגען, מען האט געטון געפערליך אז מען זאל עס צו צעווישן, ווייל. עס איז נישט קיין וועג, איך האב ענק שוין אמאל געזאגט. אמאל האט דער פערד געפרעגט דעם הונט, פארוואס האסטו אלע לעפטאווערס פון באלעבאס, די פלייש מיט, דו זיצט ביי אים אינדערהיים און עס איז דיר ווארעם, און איך ארבעט א גאנצן טאג און איך וואוין אין א קאלטע שטאל. זאגט אים דער הונט, מען דארף זיך קענען לעקן. זאגט ער, אה, אקעי, אויב אזוי וועל איך מיך אויך לעקן צום באלעבאס. נעקסטן טאג דער באלעבאס קומט און נעמט דעם פערד, הייבט אן דער פערד מיט די לאנגע צונג און לעקט דעם באלעבאס אין. פנים, און דער באלעבאס פוילט זיך נישט, ער נעמט א שטעקן און האקט אין אים אריין, זאגט ער, וואס איז דאס? זאגט ער, איך וויל מיך לעקן צו דיר. נאכדעם לויפט ער צוריק צום הונט און זאגט, קוק, כ'האב דאך געפאלגט דיין עצה, און נישט נאר איך בין נישט אנגעקומען ערגעץ, כ'האב נאך געכאפט מכות אויך, וויאזוי ארבעט דאס? זאגט ער, מען דארף וויסן וויאזוי צו לעקן, און וואו צו לעקן, און ווען צו לעקן, און פארוואס צו לעקן, נישט מען לעקט מיט די גרויסע צונג, לעקן מיינט, ווען מען הערט אינמיטן די נאכט איינער גייט, הייבט מען אן, הא הא הא. ער וויל ווייזן פארן באלעבאס ער איז געטריי, פארשטייסט? די זעלבע דא אויכעט, מען דארף וויסן וויאזוי צו רעדן צו בחורים, מען דארף וויסן וואס צו רעדן און ווען צו רעדן. יעצט, די דרשה איז געזאגט געווארן פאר בחורים לאמיר זאגן פון זעכצן ביז אכצן צו ביז ניינצן יאר, דאס איז ענקער גרעסטער מיסטעיק, מען דארף אנהייבן אזא דרשה ביי די צוויי יאר, און אז מען וועט רעדן דערפון ביי די צוויי יאר, מען וועט עס נישט רופן קדשי קדשים, מען וועט עס רופן סתם אזוי, ס'איז דער אות ברית קודש און מען דארף עס אפהיטן. מען מוז לערנען דעם בחור וואס דאס הייסט א קישוי אבר און וואס ער דארף טון דעמאלטס בשעת ער האט א קישוי אבר, ער זאל אוועקנעמען זיינע מחשבות פון שלעכטע געדאנקען, פון תאוות נשים, פון אנדערע זאכן, מען דארף לערנען דעם בחור ער זאל נישט גיין אין מקווה, ער זאל נישט זען נאקעטע מענטשן, מען דארף לערנען דעם בחור אז אינדערהיים איז אויך שייך צניעות, ווען די שוועסטער לויפט ארום, זי איז שוין אכט און ניין יאר, ס'איז נישט ריכטיג זי זאל ארומלויפן אין די זעלבע, די זעלבע אויך ווען די יונגלעך לויפן ארום אינדערהיים נאקעטערהייט. דאס דארף מען אנהייבן צו לערנען ווען מ'איז קליין, קומט ער יעצט ביי די זיבעצן ער גייט צו זאגן אז זיי האבן עפעס אן אבר צווישן די פיס און זיי זוכן עס נעבעך. די לייט צום לייגן ארויף נעבעך, ס'איז א ביטער אומגליק וואס מ'מאכט פון די גאנצע תורה, זאגט ער אזוי, אז ער קומט אהיים פון חדר פרעגט אים טאטע נו וואס האט מען געלערנט, זאגט מען אז ס'איז דא א קדשי קדשים, און וואס האט מען דארט געטון, זאגט ער. מ'האט געשפריצט אחת למעלה ושבע למטה. דאס איז געווארן פון די גאנצע דרשה, עס איז געווארן די שמוציגסטע דרשה וואס איז נאך געזאגט געווארן ביי כלל ישראל, יעצט שרייבט א בחור אז יעצט כאפט ער שוין פארוואס מען מאכט משכב זכר, ווייל אויב דאס איז דער קדשי קדשים, אה, דארף מען דאך מער ארבעטן דערמיט מיטן קדשי קדשים, ס'איז ראנג, ס'איז אן ערווה, ס'איז נישט קיין קדשי קדשים, זאגט ער וועגן דעם, איין בחור לייגט זיך ארויף אויפן צווייטן איז עס. און איך וויל אפילו נישט ענדיגן ווייטער וואס זיי זאגן, נעבעך. עטס ווייסט וואסארא חרבן די דרשה האט אנגעמאכט? איך וויל ענק זאגן, אכט יאהר מיינע דרשות האבן נישט געמאכט איין פערמיל, א טויזנטסטל, פון וואס די דרשה האט אנגעמאכט. און איך הייב שוין טאקע אן צו פארשטיין פארוואס יעדער איז אזוי נפרץ מיט משכב זכר, ווייל מען האטס אויסגעלערנט אז דאס איז גאר דער קדשי קדשים. אין דעם זעמיר אונז מומחים אלע יאהרן, צו באהאלטן דעם אמת, צו פארדרייען די פעקטס. רופן זאכן מיט דיפרענט נעימס, אן אות ברית קודש אדער אן ערווה רופט מען גאר דעם קדשי קדשים. יעצט באמת מוז מען רעדן א אפענע שפראך מיט די בחורים נאר מען הייבט נישט אן ווען עס זענען טויזענט בחורים אינאיינעם, אזוי ווי אין די גמרא איז דא אין דורשין בעריות און ביי מעשה מרכבה, דא מוז זיין איינער דא צוויי, דא טאר נישט זיין, יעדע זאך האט דאך זיין הלכה ווען מען מעג און וויאזוי מען מעג. אבער נישט פאר טויזענט בחורים? וואו! און זענען צווישען זעכצן און אכצן יאר, דאס הייבט מען אן אלס יונגע, אן א, ווי מען זאגט, באהאלטן, ווייל אז מען הייבט אן צו באהאלטן וויל דאס קינד וויסן וואס עס ליגט אונטער די היי, מען רעדט נארמאל, מען האט אן אבר, אזוי ווי מען דיסקאסט א אויג, אזוי ווי מען דיסקאסט א צאן, דיסקאסט מען דעם אבר אויכעט. און מען דיסקאסט עס, דעם צניעות'דיגן חלק דערפון, און מען רופט עס נישט אן קיין קדשי קדשים. די שפראך וואס הילל רעדט דארף מען רעדן, ווייל איך רעד אויך די שפראך, און נאר וועגן דעם זעמער אנגעקומען אז ס'דא אביסל ארדענונג אין די קאמיוניטי, ווייל ס'דא די אווערנעס. אבער איי דאנט מיסאינטערפרעט טינגס, איך רוף עס נישט זאכן קדשי קדשים. כ'רוף עס אדער ערווה אדער אות ברית קודש. אדער איך זאג אז די מאמעס זאלן אויסלערנען די קינדער אז דאס הייסט די פינעס דער'ס נאטינג ראנג און נאבאדי געטס היי ענד עקסייטעד צו ער ווייסט ס'הייסט דער קדשי קדשים צו דער פינעס. יעצט די שאלה איז צו דאס וואס הילל האט יעצט אזוי גערעדט איז ווייל זיי ריעלייזן אז דאס איז די שפראך וואס מען מוז היינט רעדן, צו אזוי ווי איינער האט מיר געזאגט א רב זיי פארגינען אייך נישט אז איר זענט די פראנט ראנער ווילן זיי זיך ארויפשטעלן אויף אייער בענדוועגאן זיי ווייסן נאר נישט וויאזוי ווייל איר האלט זיי נישט ביים ארויפנעמען. יעצט די שאלה איז אויב האלטן זיי שוין אז מען מוז אזוי רעדן, איך בין זיכער מסכים, אבער דאס דארף מען אנהייבן פון די קינדערגארטן, פון היינט איז שוין דא יו פי קעי נאך פון פאר קינדערגארטן, און אויסער דעם דארפט עטס ענק אויסלערנען פראפעשענעל וויאזוי צו רעדן, קענסט נישט כאפן העי, געט א כאפ אן און ער מאכט פונעם אות ברית קודש מאכט ער גאר א קדשי קדשים. און אזא דרשה דארף מען נישט רעדן איינמאל אין צוואנציג יאר, אזא דרשה דארף מען רעדן אין חדר יעדע וואך. אזוי, מען קען דאס אריינשפינען אינעם שיעור פון די וואך, אדער אין די גמרא, אדער אין חומש רש"י, מען קען אייביג אנקומען צו דעם סאבדזשעקט ברמיזה אביסל און ווייטער געגאנגען און ס'פארט. און נאכדעם זאל דער רבי פרעגן די אינגלעך, זאג, ס'דא איינער וואס ס'בוליט ענק? ס'דא איינער וואס ס'טאטשט ענק אן ביים אות ברית קודש? נישט ביים קדשי קדשים. ניין ניין. ביים אות ברית קודש. און דעמאלטס וועט מען מערטשעם האבן א קלינע קאמיוניטי. ס'איז דא איינער וואס ער שרייבט איינע פון די קאמענטס אויף דאס איז נייעס, אין פעקט ער שרייבט צוויי קאמענטס. ער נעמט זיך זייער אן פאר מיר, ער זאגט איך ווייס באמת נישט וואס מ'האט געוואלט פון דעם נחום ראזנבערג, אויב הילל וויינבערגער קען רעדן אזוי אין פרומע נבלות, בסך הכל נחום ראזענבערג האט שוין צען יאר צוריק געזאגט אז ס'טויג נישט די קאמיוניטי, ס'איז פול מיט זנות און יעדער טוט וואס ער וויל מיט קינדער. און ער האט געמאכט אן אווערנעס, ער האט ארויף געברענגט דעם עולם אויף א מדריגה אז מ'זאל וויסן וואס ס'גייט פאר, ער האט אויסגעלערנט די פרויען זאלן נישט לאזן די קינדער גיין שבת נאכמיטאג צו די תהלים גרופס און אויכעט שבת אינדערפרי פארן דאווענען צו די תהלים גרופס, מ'זאל נאכקוקן יעדן קינד וואס טוט זיך אין חדר, איך מיין מ'האט אריינגעלייגט ברוך השם. ווייל אונז האמיר געפייט, האט מען געמוזט אריין לייגן אין די גאווערמענט באצאלטע קעמערעס אין די פרייוועט סקולס אזוי ווי אין די פאבליק סקולס און אויף די באסעס סא ס'איז דאך געווארן א מוראדיגע אווערנעס די לעצטע צען יאר די קאמיוניטי איז ממש איטס אפסייד דאון ס'איז אנבעליוועבל און די מקווה'ס ס'איז נישט דא דער מענטש וואס טרויט זיך זיך אראפצושטעלן אויף די מזרח וואנט און אנהייבן צו קוקן צי יעדער איז געמאלעט פלעגט זיך אראפשטעלן די מזרח וואנט אין די מקווה יעדער איז אריינגעקומען האט יעדן באטראכט דאס איז נישט דא היינט. אפילו פערצן און פופצן יעריגע בחורים שרייען חזר טובל דיך און גיי ארויס, מען האט איינגעזעצט ווער ס'איז געווען א חזר, מען האט געטון וואס מען האט געקענט, ס'איז דא דער קאפ דארף שוין באלד ארויסקומען פון תפיסה, ער קען נאר נישט ארויסקומען ווייל מען האט אים נישט וואו צו שטעלן, ער וויל דוקא אין א היימישע קאמיוניטי ער זאל האבן וואו צו דאווענען, די גאווערמענט זאגט דו קענסט נישט ווייל דא איז דא קינדער, און די זעלבע מיט וועג, האבן מיר ארויפגעלייגט אז ער דרייט זיך אין שומר שבת און ער איז אין האטעל, למעשה די האטעל האט אים ארויסגעווארפן. און ער דרייט שוין ווייניגער אין שומר שבת. כ'הער ער דרייט זיך נאך אבער ער איז נישט וועלקאם דארטן, ער גייט פליען שוין פון דארט, ער טאר זיך דארט נישט דרייען ווייל שרייט דער וועג ער דארף האבן וואו צו דאווענען, האב איך אים געזאגט זאג אים ער זאל דאווענען מיט מיין מנין, איך האב דאך אויך נישט וואו צו דאווענען. און יעצט איז די זעלבע האט זיך אנגעהויבן מיט דעם קאפ, דער קאפ דארף שוין ארויסקומען נאר די גאווערמענט זאגט זאג מיר וואו ער וועט איינשטיין וואו ס'איז נישט דא קיין קינדער, איז בקיצור אין עירי פענסלעוועניע קען ער איינשטיין, שרייט ער אויכעט ער דארף א מנין, איך וויל ענק פרעגן חזירים, דרעטליגער, עטס דארפטס האבן מנין, און איך האב בסך הכל געזאגט אז עטס זענטס מכשיל די קינדער און איך דארף נישט האבן קיין מנין? איך מוז זיין אינדרויסן? כ'האב באקומען א מעסעדזש פון סרול האגער עמיצער, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, ער זאגט אז ער ליידט גרויסע יסורים, זיין ווייב איז טויט קראנק, זיינע קינדער קיין איינער נישט קיין רב, קיין איינער נישט קיין בן תורה. דער סרול האגער, דאס האט מיט מיר נישט צו טון, דאס האט צו טון ווייל דיין טאטע האט געהאט א צוואה פון סקווערער רבי מ'מוז מאכן א מצוה טאנץ, און ער האט זיך משדך געווען מיט מענטשן וואס זענען משפחה פון יוצאי אונגערן און פון ישמח משה, און דער ישמח משה האט געשאלטן ווער עס וועט עס מאכן, דאס האט נישט מיט מיר, און ער האט געמוזט אריינמופן צום רעבן אין שטוב, האט מיר דער יענער באפוילן פון סרול האגער, ווייסט צו עס איז אמת, ער האט געמוזט אריינמופן צום רעבן אין שטוב, ער האט אריינגעמופט וועגן דעם ווייל ער האט מורא געהאט מען זאל נישט צונעמען די רביסטעווע, יעצט אז מען האט פאר'סמ'ט דארטן דעם עלטערן ברודער פנחס שלום איז מען דאך שוין א האלבער יורש. אבער למעשה איז ס'איז אים נישט געלונגען צופיל ווייל. איז יפה כח הבן וכח ואב, די זון פירט אזא שיינע קהילה, און פרייטאג צונאכטס האט ער א באטע קומען זייער אסאך מענטשן, גרויסע רעבעס וואלטן זיך געווינטשן צו האבן אזויפיל מענטשן ביים טיש, און ער פירט עס ווי עס דארף צו זיין, און מ'האט אים ליב, און ער איז נושא חן, איז במילא ס'שטייט מ'זאל קיינמאל נישט בעטן פאר א נייעם קעניג ווייל מ'ווייסט נישט וויאזוי דאס וועט זיין, בקיצור, ר' שלום איז נעבעך אין דר'ערד, אבער דער זון. פירט עס א מחיה. עניוועי, ס'איז נישט דאס איז די זאך, אבער ער וויל אז מ'זאל זיך מ'זאל זיך פארגלייכן און פארשטיין, פארוואס זאל מען זיך פארגלייכן און פארשטיין? פארוואס אז דו שטייסט יעצט איין פיס פארן ווערן רעבע און דו האסט מורא מ'עט דיר נאכשרייען אין די גאסן, בשעת דו האסט זיך צוזאמגעשטעלט מיט די קאראפטעטע חברה מיט שטערן מיט די אלע, און ביסט געגאנגען צוזאמנעמען אלע רבנים און באצאלט געלט פאר א האל, אז מען זאל מיך לייגן אין חרם האסטו געדארפט טראכטן וועיט ע מינוט, איך האב דאך א קאריער, איך בין דען אזא ליידיגייער ווי דער שטערן? דער שטערן איז א ליידיגייער, סאטמאר האט אים ארויסגעווארפן פונעם דזשאב, בלייבט ער אן גארנישט, ביסט דאך א קאריער מענטש, האסט געלט אויך, האסט ריעל עסטעיט, מען האט געקענט מאכן א לאו-סוט אויך אויף דיר, נאר איך האב אייביג געשריגן דאס איז נישט מיין מלחמה, מיין מלחמה איז נישט אז איך זאל האבן וואו צו דאווענען, מיין מלחמה איז אז די קינדער זאלן האבן וואו צו דאווענען, און וועגן דעם זאג איך יעדעס מאל, קומט א קינד אין שול, ער איז סעיף. זיין דאווענען איז מיין דאווענען, אז ער קען סעיפלי זאגן יהא שמיה רבא האב איך עס געזאגט סעיף, און דאס געבט א געוואלטיגע עליה פאר מיינע עלטערן, סאו יעצט זוכט ער זיך איבערצובעטן, האב איך יענעם געזאגט אזוי, הער מיך אויס, ער וויל זיך איבערבעטן דארף ער אויסקלאפן אין שול כ'האב געטון אן עוולה, כ'האב באליידיגט א מענטש פאר גארנישט, ער מוז געבן בכתב א בריוו אז כ'האב אנגעדרייט יעדן איך בין א שייגעץ און א רשע, און טאמער נישט פארט די באן גוט, ס'עט שוין פארן אזוי ביז משיח קומט. ס'האט אראפגעברענגט שרול אגב, ס'האט אים זיכער אראפגעברענגט, מ'האט זיך דאך נישט געטרויט צו רעדן אויף ר' מאטעלע'ס קינדער, זייערע שייגעץ שטיק, און איך האב עס יא גערעדט, איך מיין וואס ע ה האב איך עס יא גערעדט, איז זאגט יענער די גאנצע צייט אויפ'ן בלאג ער פארשטייט נישט וואס מ'האט גענומען דעם הילל'ן צו רעדן, ער האט גערעדט ווי א חזיר, קיינער איז נישט מוחה, און נחום ראזענבערגן האט מען אים געלייגט אין חרם, ווען נישט נחום ראזענבערג וואלט גארנישט געווען אין די קאמיוניטי, ער זאגט נאך מער, ווען נישט נחום ראזענבערג לאזט מען נישט הילל'ן רעדן אויך נישט. ווייל איך האלט אויך אזוי, דא האט געמוזט זיין עפעס א גרויסע חזר'יי אין קווינס, ס'האט געמוזט זיין מסתם אזוי ווי דעמאלטס ווען איך האב געלערנט אין סענסעריט איז געווען ווי מען זאגט א בדיבוק חברים איז געווען אסאך מענטשן האבן געטוהן משכב זכר אינאיינעם, ס'איז געווען זלמן לייב פיליפ האט געשטופט אריין אין אין לייביש טייטלבוים צו פארקערט ס'איז געווען ר' משה יוסל שווארץ האט געכאפט א גאנצע קרו מיט דריי פיר בחורים. און ער האט זיך געכאפט ווייל איינער האט געזאגט רוק דיר דעם אחור אביסל אהין צו שרייט יענער חזר ניבול פה. דאס איז געווען די אלטע שיטה, מעג טוהן כל דבר אסור נאר מ'טאר נישט רעדן. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. זעהט אויס אז אין קווינס האט אויך געמוזט זיין אזא דיבוק חברים סיטשועישן. באט דאס איז אויך נישט וויכטיג. למעשה שרייט יענער נעבעך זייער ריכטיג. וואס האט מען זיך געריבען אויף נחום ראזענבערג? וואס האב איך ענק געטוהן? עניוועי דאס איז אז מ'טוט אן א חשבון און אז מ'טוט. נישט אויסגערעכנט פאר וואס, פאר ווען, און וואס דאס וועט מאכן רעזולטאטן. קיצור האט מען געקלערט אין קווינס מ'וועט ארויפשטעלן א בעל דרשן, ער וועט געבן א זאג אפ א מעשה מיטן קדשי קדשים, און מיט דעם האט זיך עס געענדיגט. ס'שטייט אויך אז אין לך כל חטא איז נישט דא קיין שום עבירה וואס דער אייבישטער שטראפט נישט וואס האט נישט צוטון פונעם חטא העגל. אזוי שטייט גמרא אין די מדרשים. קען זיין דאס האט אויך צו טון מיטן חטא וואס מ'האט מבזה געווען שטיינמאן זאלי קאר דאך דער גאנצער פירער פון דעם זאלי מיט די סיקריקן האט דער אייבישטער געוויזן ליסן פאררעכט דיר דיין וויינגארטן פאר דו גייסט ארום אויף יענעם פאטשן און שעלטן און שרייען קוק וויאזוי דיין וויינגארטן זעט אויס שוין. קודם דארף מען אביסל שמועסן אז די אהרונים פארן א גרופע יעצט אויף מירון איז אזוי ווי. די אלע רעבעס זיי זענען געפארן, דער באבעווער רב איז געפארן, און דער סקווערער איז געפארן, האב איך יעדעס מאל אנגעזאגט אינסטראקשענס, וויל איך דא אויך אנזאגן אינסטראקשענס. די ערשטע זאך דארף מען וויסן אז מען דארף מיטנעמען עסן אדער קויפן דארט עסן, ווייל אין די הכנסת אורחים וואס פערלמוטער און קארלבאך געבן, דאס איז נבילות און טריפות אזוי, במלוא מובן המילה. כ'וויל נישט יעצט נאכאמאל אריינגיין דעם גאנצן וועג וויאזוי איך ווייס דאס, די היילייטס זענען, ס'איז געווען א רעבעצן וואס האט געהאלפן דארט קאכן, כ'וויל נישט מ'זאל וויסן איר נאמען ווייל זיי האבן מורא פאר די מאפיא, און מ'האט דארט געברענגט טשיקנס פון א קיבוץ, וואס דאס איז געווען, קיינער אין ארץ ישראל אחוץ די פרייע עסט נישט דעם הכשר, ס'איז נישט קיין הכשר צו גארנישט, ס'איז א רב געט א הכשר, ער דעמאלטס האט זי ארויסגעוואקט, זי פלעגט העלפן אין די קיטשן, זי האט געזאגט אויב דאס איז וואס איך העלף פאר וואק איך ארויס. און ס'איז אויכעט געווען אמאל מ'האט געמאכט פארטיס פאר זיי דא אין אמעריקע, האבן מענטשן אפגעקאלט, ביסט נאריש מאכסט פאר זיי פארטיס, זיי זענען, זיי באקומען גרויסע תקציבים פון משרד התיירות, כ'האב נישט געגלייבט, כ'האב עס אויסגעטשעקט, כ'האב געזען ס'איז אמת, איז בקיצור, אויסער דעם וואס די הכשר איז א פראבלעם און די געלט באקומען זיי פון משרד התיירות במילא מוזן זיי קויפן ביליגע סחורה אז ס'זאל זיין גענוג פאר יעדן ווייל ווען נישט וועט זיין א פראבלעם, איז דא נאך א גרויסע פראבלעם, כ'האב עס שוין געהאט אויף מיין האטליין, ס'איז געווען אן אשת איש וואס מ'האט זי דארטן אין די הכנסת אורחים בועל געווען און זי האט זיך געמוזט גט'ן פון איר מאן אפאר וואכן נאכדעם. ס'איז דארט א הפקר וועלט, ס'איז דארטן די אלע איינגעשטעלטע, קארלבאך, פערלמוטער, דאס איז דאס איז נישט, ס'איז איינער מיט איינער זישע, ס'איז געווען איינער זישע שטיצער, ער האט אויך געהאט א שטיקל, ער איז געווען אינאיינעם מיט זיי, האט זיך אפגעטיילט ווייל ער האט געזען ס'שנארט זיך בעסער אז מ'איז עקסטער, ער געט אויכעט פון אלע מין מכל הבא בידו ווי ער קען קריגן ביליג, און דאס איז נישט קיין פלאץ ווי א מענטש מעג אפילו עסן דארט, מ'פארט צו ר' שמעונ'ען. פארט זיך מדבק זיין דורכן זוהר הקדוש דורך די קדושה פון ר' שמעון פארט מען זיך מדבק זיין צום אייבערשטן, דערווייל פרעסט מען אן נבילות וטריפות מיט אלעם. יעצט דער אמת איז כ'האב עס אנגעזאגט ביים באבובער רב פאר ער איז געפארן, כ'האב עס אנגעזאגט פאר די סקווערער איז געפארן, אבער איך מיין אז ביי רבי אהרן דארף איך עס נישט אנזאגן ווייל ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען מיט יארן צוריק איז געווען א גאנצע דיון אין כנסת אויף די אלע וואס זיי קומען ארויף אויף ארץ ישראל כדי. ס'זאל נישט אויסגעמישט ווערן די גיור רעפארמי מיט די היימישע גיור, האט מען געדארפט שרייבן אין די תעודת זיהוי יהודי, און מ'האט געדארפט צושרייבן לפי השופט, אז דער שופט פון מדינת ישראל זאגט ער איז א איד, אבער ס'מיינט נישט על פי תורה איז ער א איד. עניוועי, האט זיך אפגעטון א גאנצע זאך אהער און אהין, איז אמאל האט קלויזענבורגער רב געהאלטן א גרויסע דרשה, זאגט ער, איך מיין אז מען זאל שרייבן ער איז יהודי כהשופט, אבער צו שרייבן לפי השופט, ער איז א יהודי ווי דער שופט, און די זעלבע דא אויך, אהרן האט נישט קיין פראבלעם מיט טריפות, ער האט אונז געגעבן מאסקאווי דאק, ס'איז יהודי כהשופט, אהרן'ס מאסקאווי דאק איז אזוי כשר ווי פערלמוטער'ס הכנסת אורחים, סאו איך מיין אז עטס מעגטס עס יא עסן, ווייל וואס איז א חילוק מלאך המוות מה לי הכא מה לי התם, ס'איז א חילוק צו עטס עסט נבילות וטריפות אין קרית יואל, צו עטס עסט עס אין מירון. שוין נישט קיין גרויסע נפקא מינה. עניוועי, ס'איז א גרויסע נפקא מינה יעדער כזית איז אן עקסטערע לאו, נאר איך זאג סתם סארקעסטיקלי, פאר אהרן דארף איך נישט אנזאגן גארנישט ווייל ער געט אויכעט נבילות וטריפות, ער קען זיך געבן די הענט מיט פערלמוטער און קארלבאך. און נאכדעם די עיקר וואס מ'דארף אבאכט געבן איז אז מ'פארט מיטן פליגער, ס'איז דא די מאוויס, ס'איז דא לעבן וועם מ'זיצט, און ווען מ'קומט אן אויף ארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז ליידער דער הונגער זייער זייער גרויס, און ס'איז דא זייער אסאך רוסישע, די רוסישע האבן נישט געהאט קיין שום תענוגים אין זייער לעבן, די איינציגע זאך וואס זיי האבן געהאט איז סעקס פרי, דאס איז אלעס, זיי האבן געקענט דאס האבן אומזינסט ביי די ארבעט ווען דו האסט געוואלט, ס'האט מיר דערציילט א רוסישע, מען פלעגט אויסלעשן די לייט אינמיטן טאג, מען האט דאך עניוועי געארבעט איינער נאכקוקנדיג דעם אנדערן, סאו פראדאקטיוו איז עס עניוועי נישט געווען, פלעגט מען אויסלעשן די לייט און יעדער האט מזנה געווען איינער מיטן צווייטן, מען האט גוט געשיקערט דעמאלטס, און נאכדעם איז מען אהיימגעגאנגען. גאגוטקין האט געשריגן, אין רוסלאנד האט מען דאך געמאכט קינדער נאר אז מען זאל קענען מאכן זנות מיט זיי, און דא האט מען אונז נישט אויסגעלערנט אז מען טאר נישט, און זיין ברודער האט באקומען עפעס דרייסיג יאר צו וויפיל. דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין רבותי, מען פארט נישט צו רבי שמעון, מען פארט נישט אויף אומאן צו רבי נחמן, מען פארט אויף איין זאך, מען רופט עס יו ספעיס אוט א ליטל, און דו גייסט זוכן סחורה, אין ארץ ישראל איז זייער ביליג, ס'דא. און בית הקברות און בית החיים און ראשון לציון א גאנצע נאכט איז מען מזנה, דער קעירטעיקער זאגט אז ער קלינט אויף פיר פינעף גרויסע פלעסטיק בעגס מיט גארבידזש פון גומיס, גומיס מיינט דאס וואס דער אינגערמאן טוט אן ער זאל נישט קעטשען עידס און אויך ער זאל נישט אנשוואנגערן א פרעמדע וועם מ'קען אפילו נישט, די גומיס פלעגט מען טיילן אין אלע ישיבות און שפעטער איז געווארן א לצנות ווייל די בחורים האבן געפרעגט וואס דאס איז. זיי גייען אמאל הויך צום מגיד שיעור פרעגן וואס זענען די גומיס, האט דער ראש ישיבה געזאגט, דאס לייגט מען אריין אין א מעהל קוגל און מען לייגט עס אין טשולענט, ס'איז אזוי ווי קישקע. שפעטער זענען די בחורים געוואויר געווארן וואס דא גייט פאר, האבן די ישיבות געמאכט א דיעל אז ס'איז דא א אינגערמאן וואס ער פיקט עס אויף און ער פארקויפט עס אין די אלע פייוו און טען סענט שאפס פאר ביליג. און דערווייל נעמט מען גרויס געלט אז מען געט פאר די בחורים גומיס און מען לערנט זיי סעיף סעקס. ס'איז דא איינער הערשקאוויטש ער גייט ארום זאגן רבונו של עולם אונז האבן דיך נישט ארויסגעווארפן פון די ישיבות און פון די תלמוד תורה'ס נאר די הנהלה, רב הערשקאוויטש מ'האט נישט יעצט ארויסגעווארפן דעם אייבערשטן מ'האט אים ארויסגעווארפן סינס אינסעפשאן, ווי מ'האט געקענט מאכן א דאלער איז געווען דער דאלער פארן אייבערשטן. דאס איז איינע פון די זנות פראגרעמס וואס איז איבעראל דא, עס איז אויך דא זנות פראגרעמס אין אסאך כוללים אז די אינגעלייט אין קלאמפערשט לערנען אין כולל און די ווייב זאגט אז זי האט נישט קיין מאן און און דער חילול השם איז גרויס אבער דער עיקר איז מען זיצט און מען לערנט ת ח ת ח די גומיות הייסן קאנדאמס טאמער ווילט איר וויסן די רייט טערמינאלעדזשי זאלט איר וויסן איר גייט יעצט פארן אויף ארץ ישראל זאלט איר חלילה נישט מזנה זיין ווייל עס מאכט א חילול השם עס קען אייך קאסטן א ביטערע פרייז. און טאמער ביסטו יא מזנה זאלסטו עס טון מיט א קאנדאם, דו איט די רייט וועי, ביקאויז איך דארף נישט אז זאלסט אהיים קומען אז דו זאלסט זיין פול מיט דיזיזעס, און אויכעט זאלסט אימפרעגנעיטן עפעס א רוסישע זונה וואס דו ווייסט אפילו נישט ווי דאס קינד גייט נאכדעם אנקומען, ס'קען אנקומען צו די אראבער אויכעט, זיי נעמען די אלע האומלעס טשילדרען און נאכדעם לערנען זיי עס אויס אז זאלן קומען הארגענען די ישראלים, יעצט באלד וועט איינער זאגן איך האב געזאגט מען זאל מיטנעמען גומיס עס זאל זיין סעיף סעקס, נאו כ'האב דאס נישט געזאגט. כ'האב געזאגט זאלסט נישט פארן, זיץ אינדערהיים, ארן האט א מנין אן דיר, און בכלל וואס איז יעצט דאס געפארעכטס, ווייל זיין ברודער איז געפארן און ער האט געהאט כבוד, נאר וועגן דעם איז דאך יעצט דאס געפארעכטס, ס'נישט עפעס אזא זאך פארוואס מען פארט יעצט, די קנאה עסט אים אויף, איז למעשה זאל אהרן פארן אליינס, און טאמער קען ער נישט פארן אליינס זאל מען, און דו ווילסט זייער שטארק מיטפארן, זאלסטו כאטש וואטשן זאלסט נישט זינדיגן. אבער אויב דו קענסט דיך נישט צוריקהאלטן און דו פארסט נאר ארויף צו זינדיגן, זאג איך דיר אן עצה טובה זאלסט יוזן א קאנדאם, ביקאוז ביי יוזינג א קאנדאם וועסט אסאך צרות דיר מונע זיין, די ערשטע צרה איז זיי זאגן איטס ניינטי פראצענט סעיף, צען פראצענט קען נאך זיין וועסט יא אהיימקומען מיט עידס, סאו איך זאג נישט אז מען זאל נעמען קאנדאמס, איך זאג נישט אז מען זאל מאכן סעיף סעקס, איך זאג מען זאל ריפרעינען פון סעקס. דאונט טשיט, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, נישט מענטשליך, נישט תורה'דיג, אבער איך זאג נאר, איף יו אר גאנא דא איט, יו מייט עס וועל דא איט די רייט וועי, קאוז די לעצטע זאך דארפסטו האבן אז מ'זאל דיך אפשטעלן אז דו האסט אנגעזייעט א קינד אין ארץ ישראל, עטס ווייסט ס'איז טאקע טונקל אין בית הקברות, צו עני פלאץ ווי דו שטעלסט אפ א זונה איז טאקע טונקל אלעס, באט ליטל דו יו נאו ס'איז דארטן דא אזאלעכע חברה וואס זיי הייסן פימפס, זיי וואטשן אויף די זונות, זיי געבן זיי צו עסן און צו שלאפן, און זיי נעמען צו זייער געלט, אדער העלפט העלפט. יעצט אויב דו האסט אנגעזייעט א זונה, למשל די קאנדאם האט געפלאצט אינמיטן, גייט זי מאכן קולות, ס'קומען גראד די חברה און מ'נעמט גראד דיין איידענטיפיקעישאן, מ'ברענגט די פאליס, עט די ענד אוו די דעי, אפילו דו האסט זי נישט אנגעזייעט, למשל זי איז נישט געווארן שוואנגער, דו ביסט שוין עקספאוזד פאר עווריבאדי, עווריבאדי נאוס הו יו אר. און דאס ברענגט אראפ אידישקייט, ארטאדאקסי, חסידות, ס'ברענגט אראפ סאטמאר. סאו פליז וואטש וואט יו אר דואינג. יעצט רב אהרן דו זאלסט שטעלן מענטשן זאלן מיטפארן, משמרת הצניעות, נישט די והיא לא יאה בעשוך אוהב און נישט די משמרת הצניעות וואס איז געווען ביז יעצט, די משמרת הצניעות ביז יעצט האבן סתם בא'גנב'עט דעם עולם דאס געלט און זיי האבן געלאזט דעם עולם מאכן זנות, זיי האבן אויסגערעכנט וויפיל ער קען באצאלן אזויפיל האבן זיי מחייב געווען, מען רעדט נישט פון די חברה. צו דעם דוד עקשטיין וואס ער פלעגט זאגן פאר א פרוי וואק נאר אראפ דעם בארג איך וויל זען וויאזוי ס'שאקלט זיך ביי דיר. חזירים געווען, מנוולים, און ברוך השם האט זיך אזויפיל געשלאגן ביז אהרן האט פארשטאנען אז עקשטיין איז נישט זיין באדי באדי האט אים ארויסגעווארפן, און נאכדעם איז דא דער עזריאל גליק זון וואס ער האט א קליידער סטאר אין בארא פארק, איך האב געוואלט וויסן פארוואס ער מעג זיצן אגאנצן טאג מיט פרויען און ביינאכט איז ער ביזי אז א אינגערמאן זאל נישט מזנה זיין, ער טוט דאך דאס אגאנצן טאג? ער איז משמרת הצניעות? און דער דריטער לויפט דארט ארום מיט א פלעשלייט, טייטלבוים, הילל טייטלבוים לויפט ארום מיט א פלעשלייט און אהרן זאגט תורה, אהרן קען זאגן אין די ליכטיגקייט אויך תורה, הערטס אויף מיט די גארבידזש. און נאכדעם דארף מען אזוי ווי באבוב האט געטוהן זייער א שיינע זאך, מען האט געגעסן אינאיינעם, מען האט געגעבן אלעס צו עסן, מען האט געוויסט ווי יעדער שטייט איין, ס'געווען מורא'דיג שיין מסודר, יעצט דער באבוב'ער רב האט דעם עולם אין די האנט. ער קען זאגן אזוי וויל איך עט אזוי זיין. דער סקווערער האט דעם עולם אין די האנט אז ער זאגן אזוי וויל איך עט אזוי זיין. אהרן האט נישט דעם עולם אין די האנט און ממילא איז עס א גרויסער פראבלעם. אונז זאגן מ'געבט צו עסן דא און דא און מ'זאל דווקא נישט קומען, ווער פרעגט דיך כ'בין געקומען אויף מיין אייגענע שפעזן וכדומה. און ער זאל אויך וויסן. אז מירון איז דא שיינע בערג מען גייט ארויף אויבן צו שמאי וכלתו, ס'איז זייער שיין ס'איז זייער הייליג, אבער ס'איז אויכעט געמאכט אז בחורים דרייען זיך דארטן ווי מען טאר נישט, און אינגעלייט מיט בחורים דרייען זיך ווי מען טאר נישט, ס'איז דא איינער אין מאנרא וואס ער הייסט גאלדבערגער, א איד א גרויסער עושר ער געט אסאך צדקה, ער האט מיך געפרעגט מיט יארן צוריק צו ער זאל בויען א מקווה אין מירון, ס'איז נישט דא קיין מקווה, זאג איך אז ס'איז נישט דא דארף נישט זיין. ווען כ'האב געלערנט אקאונטינג אין סקול האט מיך אויסגעלערנט דער פראפעסאר אזוי, אז דו קומסט אין א שטאט און ס'איז דא פינף גראסעריס, עפן די זעקסטע, וועסט מאכן פרנסה. אז דו קומסט אין א שטאט וואס נישט דא קיין איין גראסערי זאלסטו נישט מאכן קיין גראסערי. כ'פרעג אים פארוואס, עסן מוז דאך דער עולם, ס'איז נישט דא קיין גראסערי, איך וועל זיין דער ערשטער, כ'וועל דאך מאכן מיליאנען. דער תירוץ איז ס'פעלט נישט אויס א גראסערי. פארוואס? פיגער איט אוט.

ווי דאנט וואנט איט, איז במילא האב איך געזאגט בויען נישט, איז גאנגען דער משוגענער האט זיך איינגערעדט אז ער זאל יא בויען, האט אים טעדגי משכנע געווען ארויסגעשלעפט גרויס געלט, מ'האט אנגעבויעט א תחנה מרכזית פון גרויסע מקוואות, איך האב נישט געוואלט האבן צו טון דערמיט, טעדגי האט מיך געבעטן, איך האב פאר אים געמאכט אין פקיעין א מקווה פאר ברסלב, און איך האב אים אויך געמאכט אין יוחאי, באר יוחאי אין דעם דארף, זאגט ער איך זאל אים מאכן, זאג איך אים ניין איך מאך דא נישט קיין מקווה, ס'וועט ארויסקומען זנות. דא פינעף ריזיגע מקווה'ס און איר קענט אייך פארשטעלן ס'איז נישט אפען כסדר ווייל ס'קאסט צופיל געלט די וואסער מיט די הייצונג אבער למעשה ווען ס'קומט א גרויסער עולם איז דאס די פלאץ פון די גיי בעט דאס קאמפיט מיט ירושלים מיט זשופניק ווייל ס'איז גרויסע מקווה'ס ס'איז דא גענוג פלעצער ווי מ'קען זיך דרייען דארטן די גאנצע צייט ס'איז נישט דא ווער ס'זאל דיר עפעס זאגן ווייל די פרענקען אז דו'סט זיי זאגן גיי ארויס. קומט ער ארויס און ער דערווערגט דיך ער האט נישט קיין פראבלעם ער איז דאך העלפט אויף דראגס עניוועי ס'איז די ארגסטע פלאץ וואס ס'איז דא די ווארסט פלעיס איז דארטן ער גאנגען דער גאלדבערגער האט זיך געקויפט די גרויסע מצוה ער געט אזוי געלט פאר מלמדים ער געט געלט פאר גוטע זאכן נאר דא האט ער זיך דיסיידעט ער גייט זיך קויפן א נייע מצוה און איך האב דעמאלטס געזאגט טו עס נישט טעדגי הייסט א צדיק א בעל מקובל ער האט א כולל חצות איז במילא האט ער עס געטוהן. און עס איז א גרויסער חרבן, א מורא'דיגער חרבן. עס האמיר געהאט די קליינע מקווה אין שטעטל, און ווער עס האט געוואלט איז געקומען געמקווה'ט שוין פון ירושלים צו פון ווי, און שבת בייטאג האט ער דאך נישט דארטן זיין ווייב ער זאל מאכן תשמיש אז ס'זאל אים אויספעלן א מקווה, און אז יא האט ער איז געגאנגען אין שטעטל, אדער ס'דא איך האב איבערגעפיקסט מיט אפאר יאר צוריק און עס געמאכט. גלאט כשר די מקווה לעבן ציון און דעטס איט, און דארט קען מען נישט פעניען דארט מוז מען גיין אריין און ארויס קומען אן די פרענקען און מען נעמט זיך פעניען און קראצן און קוקן און קומען פרענקען די ווייסט נישט ווער זיי זענען זיי קומען פון אבו כביר פון א תפיסה נאר וואס זיי האבן געהארגעט א מענטש און זענען שוין ארויס נאך פינף יאר צו וויפיל און קיינער קען דיר נישט זאגן דארט וואס צו טון. ס'געווען יארן וואס מ'האט גע'שחט'ן דארט נבילות און טריפות, און איך האב אלץ געבעטן מירונער רב, זאגט ער כ'האב מורא פאר די פרענקען זיי וועלן מיך הרג'ענען, עניוועי איך האב מיך אריינגעלייגט דעמאלטס אין דעם, כ'בין געגאנגען צו די רבנות און מ'האט געמאכט א געהעריגן ארדענונג אז נישט יעדער קען שחט'ן, און ס'איז דא עפעס איינער א רב פון בני ברק רב מחפוד, כ'ווייס נישט ווי פארלעסליך זיין הכשר איז, היינט הער איך אויף אים זייער שלעכטע זאכן, אבער על כל פנים, מ'האט נישט געלאזט יעדער זאל שחט'ן סתם אזוי. איז מ'האט מיר געמאכט א שטיקל קאנטראל, אבער מירון רב האט מיר געזאגט, נחום איך האב מורא דאס איז פרענק און זיי שעכטן מיך. און אזוי האט מען געגעסן צענליגע יאר נבילות און טריפות, מ'האט נאך ארומגעשיקט אז דאס איז הייליג פלייש, מ'האט עס געשאכטן ביי רבי שמעון און די ספרדים מיט זייערע סגולות, און ברוך השם מ'האט עס אביסל באקעמפט, און אזוי איז פערלמוטער'ס הכנסת אורחים, אזוי איז אלעס דארט, זושא שטיצער, ער ווייסט אז איך ווייס וואסער א שייגעץ און א לאו לייף ער איז, איז ער געגאנגען, כ'בין געווען אין קראון הייטס אפאר וואכן צוריק אויף שבת, און ער איז דארט געווען האט ער מורא געהאט איך זאל נישט זאגן קיינעם ווער ער איז האט ער זיך אזוי ארויסגעדרייט פון מיר איך האב אים געלאזט דו נאר וואס דו ביסט איך גיי דיך פארקויפן דא מאך געלט מאך חתונה די קינדער און פארטיג און אין די הכנסת אורחים דארטן אין די שלאף צימערן אויבן און ס'איז אויך דא אין די זייט און ס'איז דא וואס מ'דינגט צימערן אין דארף איינער קען נישט דעם צווייטן וואס טוסטו אז א פרענק רוקט זיך דיר אריין אין בעט ביסט שוין א אינגערמאן ביסט געקומען דא מקדש און מטהר זיין א פרענק רוקט זיך דיר אריין אין בעט, וואס גייסטו טון? שרייען? ער דערווערגט דיך. וואס גייסטו טון? ס'איז דארט נישט דא קיין פאליס, ס'איז נישט דא דארט גארנישט, ס'איז נאו מענס לענד, ס'איז הפקר. נו וואס גייסטו יעצט טון? דו גייסט זאגן עפעס איינער האט מיר אריינגעקראכן אין בעט? דער וואס איז דיר אריינגעקראכן אין בעט, דער באלעבאס וואס האט עס אים פארדינגען קען אים גלייך ווי ער קען דיך. ס'איז א סכנה מיט זיי צו שלאפן אין איין צימער. און נאכדעם בא'גנב'עט ער דיר אלעס אויכעט. מ'דארף זייער וואטשן פאר דעם אויכעט. וואו באהאלטסטו אלע זאכן? די ברסלב'ער וואס זיי פארקויפן דארט אויבן נא נח נח מח מן מן נחמן מ'המן עניוועי די ברסלב'ער חיות די האבן זיך דארט אהין געשטעלט מיט די פעדלער בוטס אן א פערמיט מען האט זיי פראבירט ארויס צו טראגן פון דארטן און וואס מיינסטו איז געווארן די חברה האבן געזאגט ליסן איינער טוט אונז נאך זאגן עפעס וואס צו טוהן פליען דא קעפ. און מ'האט מורא פאר זיי. מירון רב האט מורא פאר זיי, די מועצה האט מורא פאר זיי. דארט איז דא איינער וואס ער האט א האטעל, ער איז דארט א גאנצער פירער פון שטעטל, ער איז א ליבאוויטשער, האלפערן הייסט ער. ער האט מיר אליין געזאגט, איך האב מורא פאר די חברה. נישט דא דא קיין פאליס, נישט דא דאס, גארנישט דא. דערפאר משה פרידמאן, דעם ראש המוסרים, ראש הטעראריסט, האט מען אנגעבראכן אין מירון די ביינער, און דערפאר איך גיי נישט אין מירון, זיכער נישט ווען ס'איז דא א גרויסער עולם, ווייל איינער האט מיר געזאגט ער האט געהערט ווי איין בעלזער באבע יונגערמאן זאגט פארן צווייטן ס'איז דא דער נחום ראזנבערג, ער איז געקומען אויף שבת, און מען דארף אים איבערפארן, איך וויל אים איבערפארן מיטן קאר, פרעגט אים יענער איז רציחה? זאגט ער יא, כבוד בית בעלז, ער ברענגט דאך אראפ דעם בעלזער רב מיטן גאנץ כבוד בית בעלז. יעצט קען זיין לא תנאף איז אויך מותר כבוד בית בעלז, ס'איז געווען איינער יענקל ברונער איז געפארן מיט אן אשת איש איז ער געפארן ביז אלבעני און געשלאפן מיט איר איבער נאכט און ער האט געברענגט מיליאנען פאר בעלז, זעהט אויס פאר כבוד בית בעלז איז לא תנאף אויכעט מותר געווארן, כ'האט געוואלט וויסן וואס נאך מען מעג אלץ אלץ פאר כבוד בית בעלז, אונז מוז מען זיך אזוי זיין גדורים בעריות און גדורים מיט דעם מוז מען זיך. באַצױגן, מיט דעם און מיט יענעם. װעיט אַ מינוט. ס'האָט מען נישט געװוּסט, ס'איז דאָ אַ סיקרעט. כּבֿוד בית בעלז מעג מען אַלעס. יעצט כ'האָב אַ גאַנצע הסתּפּקות. דאָס, װאָס כּבֿוד בית בעלז מעג מען אַלעס, צי דאָס איז בעלז מאַכנאָװקע אױכעט, צי דאָס איז נאָר בית בעלז אַלײנס, צי אפשר לאָמיר זאָגן, אַז איכ'ל מיר אױך אַ נאָמען געבן, בעלז, װעלן מיר אױך מעגן טוען אַלע עבֿירות שבעולם. כ'מיין רציחה איז דאך אויך געווען מותר אין בעלזא אלע יאהרן, וויאזוי האט רבי אהרן געזאגט? אין בעלזא האט מען שוין געזאגט כהנים ארויס, כבוד בית בעלז, א שיינע מעשה. סאו רבותי, איך זאג אן אלע פרויען, טאמער שיקסטו דיין מאן, פאר מיט, לאז אים נישט אליין. און אז ער זאגט ער גייט נייט לייף אין דזשערוזעלם, ער וויל גיין צום כותל ווי די רבי לאט נישט גיין, ער וויל נישט מ'זאל זעהן, ער וויל גיין ביינאכט, זאלסטו וויסן, ער גייט צו אן אנדערן כותל, גיי מיטן מיט. שמיטה. און נאכדעם עס איז דא נאך זאכן וועגן שמיטה אויכעט וואס איז חובת הביעור יעדן חודש אלעס, עס איז צו לאנג איך זאל אריין גיין דערין, ווייל עס איז דא זאכן וואס מען האט איינגעפלאנצט פאראיאר און פאראיאר איז געווען שמיטה, און נאכדעם איך וויל ענק זאגן איך באקום יעדן טאג פון די הויעך אפישעלס פון ארץ ישראל באקום איך ווידיאוס און ס'פול די גאנצע צייט. אז די אראבער שווערצן אריין מיט טראקס, זיי מאכן א דיקע פלאר אויף די טראקס, זיי שווערצן אריין פלייש, ס'איז ממש מען כאפט יעדן טאג, און דאס קומט אן ביז מאה שערים, מען גייט עס נאך, עס קומט אן איבעראל, איז למעשה אין אמעריקע די טשיקנס גארנישט מיט אסאך בעסער, כ'מיין אז ביי ר' אהרן אין בית השחיטה אז מען האט אפגעשטעלט א שוחט האט געזען א לעבעדיג הינדל פארט דורך האט מען אפגעשטעלט דעם טשעין, ער איז געגאנגען נוח האט אים ארויסגעווארפן ווייל דא. דא טאר קיינער נישט אפשטעלן דעם טשעין. איי דו האסט עס נישט באמערקט? קודם דו זאלסט נישט זיין קיין באלעבאס. סאו אהרן'ס טשיקן איז פונקט אזוי טרייפה ווי אין ארץ ישראל, מען ברענגט עס פון די אראבער. יעצט די אראבער האבן נאך א פראבלעם, עס קען זיין אנשטעקיג מיט דיזיזעס און זיי קענען אריינלייגן דירעקט סם המות צו הרג'נען אידן. יעצט איך הער זאגן, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, איך נעם זעכצן טויזנט דרײַ הונדערט פֿיר און פֿערציק און א האלב דיסקלעימערס, איך הער זאגן אז אהרן נעמט אזאלכע שוואכע טשיקנס אז ס'איז ממש איטס אנבעליוועבל. זייט איך עס אהרן'ס טשיקענס האב איך אויפגעהערט צו עסן טשיקענס, איך זאג אלץ אין שטוב ס'האט עפעס אזא טעם פון גדולים, פון צואה, און מ'לאכט פון מיר. שפעטער ווער איך געוואויר אז זיינע טשיקענס קען מען נישט פארקויפן נאר געסלאדערטערהייט אין ניו יארק סיטי, מ'לאט עס אפילו נישט אריין אין ניו יארק סיטי אזוי האב איך געהערט. פארוואס? ווייל ס'ווערט אויפגעכאוועט אונטער די ארגסטע באדינגונגען, ס'איז צוזאמגעשטופט הונדערטער טשיקנס, ס'איז נישט דא קיין פלאץ, מ'טוט זיי נישט לאזן ארויסגיין אויף די לופט, אזוי הער איך זאגן, כ'מיין ס'קען זיין ס'איז אמת און קען זיין נישט, באט ס'קען זיין די אראבישע טשיקנס זענען אויך נישט בעסער, ס'איז דא א ווידיאו קליפ וויאזוי דער אראבער שעכט פאר האלאל, און דאס ברענגט מען אויף ארץ ישראל, ער נעמט מיט זיין מויל און רייסט ארויס די קנה און די ושט, קענען זען, ס'איז אלעס איז אפן, ס'איז נישט. קיין באהאלטענע סודות מער. פארשטייסט דער אהרן איז קלוג ער וויל מאכן געלט קויפט ער אויף אוקשען טשיקענס וואס ס'איז נישט באמת די בעסטע אזוי האב איך געהערט איך נעם נאכאמאל איך געדענק שוין נישט וויפיל טויזענטער דיסקלעימערס איך נעם. ווייל ווען א טשיקען האט נישט די געהעריגע לופט מיט די געהעריגע פלאץ זיך צו דרייען מיט אלעם איז ווייקט ער זיך אין זיין אייגענע קטנים און זיין אייגענע גדולים און ער ווייקט זיך אין זיין חבר'ס קטנים און גדולים און נאכדעם ווערט די גאנצע פלייש איין שטיק טעם פון גדולים און במילא האט עס נישט קיין אידישן טעם, ס'טעיסט זייער עקלדיג. סאו למעשה אהרן ער קען רואיג עסן אין דעם הכנסת אורחים, ס'איז פונקט אזוי כשר זיינס ווי יענעמ'ס. איך זאג עס נאר סארקעסטיקלי, איך האלט מ'זאל נישט עסן דארטן ווייל ס'איז ממש נבילות וטריפות, זיי אינטערעסירט נישט, דער עיקר איז אז זיי באקומען עס ביליג. די הכנסת אורחים פערלמוטער און קארלבאך און זיי קענען קאווערן דעם בודזשעט און ס'בלייבט אפאר מיליאן דאלער אין טאש. שוין, דאס איז געווען אביסל צוצוגרייטן דעם עולם צו די נסיעה. יעצט וועל מיר גיין צו צו מלכי לייפער, חיה לייפליין ווי איך רוף זי. ווי באוואוסט האט זי מאונס געווען מיידלעך. איך האב געהערט פון איינער פון די פירסט הענד אז ער האט ארויסגענומען די בתולים פון א מיידל, איך ווייס נישט וואסערע א תאווה דאס איז. און וואס איך ווייס פון דריי מיידלעך וואס האבן גראד חתונה געהאט, נישט גראד ביז א יאר, אלע דריי האבן זיך גע'גט וויטין די טרי מאנטס אוו מערידזש, זיי קענען נישט נעמען מעריד לייף, און איך וויל ענק זאגן דאס איז אויך געקומען פון מיין האטליין, ווייל ס'איז דא א יונגערמאן וואס האט דארט חתונה געהאט, און ער הערט מיך דארט אויס, און ער געבט איבער פארן עולם אז אפילו א טיטשער קען זיין לעסביען, און זי קען טאטשן מיידלעך, און מ'איז געוואויר געווארן אז די חיה לייפליין פלעגט זיך איינשפארן מיט מיידלעך שעות אין די אפיס אליינס. מיט איין מיידל, יעדעס מאל א אנדערע, און זי פלעגט אויך נעמען אויף שבתון'ס די מיידלעך, און זי האט אייביג איבערגעלאזט איין מיידל זי זאל איר העלפן אוועקפאקן און זי איז צוריקגעקומען מיט איר זונטאג, סא דעמאלטס האט זי געוואוינט מיט'ן מיידל שטאט צו וואוינען מיט איר מאן וואס האט מיט איר אכט קינדער, אנבעליוועבל. עניוועי, איז זי איז אנטלאפן אויף ארץ ישראל, די גאווערמענט האט שוין געכאפט ווער ס'האט געגעבן די געלט זאל שנעל קענען מאכן א טיקעט און אנטלויפן, ס'אלעס גוט. אין ארץ ישראל פייט זי עקסטרעדישאן שוין אריבער צוויי יאר. וויאזוי פייט זי עקסטרעדישאן? זי זאגט אז זי איז נישט נארמאל, זי באקומט ענקזייעטי אטעקס, פעניק אטעקס. אזוי ווי דארט איז אבער אריינגעמישט די גאווערמענט, זיי האבן געמאכט א ספעשל מישאן פאר סעיפגארטן די קינדער, ס'גייט נישט דורכן געהעריגן DA's אפיס, ס'איז א ספעשל קאמישאן, און זיי האבן אנגעהויבן צו פייטן אז מ'זאל די חיה לייפליין, די מלכי לייפער, צוריקשיקן אויף אוסטראליע, זי זאל גיין זיצן אין דזשעיל. קודם איז זי געווען באהאלטן, נאכדעם האט מען. שוין געטראפן, בקיצור. די אוסטראלישע רעגירונג וויל אז מ'זאל זיי צוריקשיקן, איז געווען די וואך א קאורט אין ירושלים, אין ארץ ישראל, און איר לויער האט א חוצפה צו פארלאנגען מ'זאל איר שוין באפרייען ווייל זי באקומט אטעקס, ס'איז א נארמאלע זאך זי זאל באקומען אטעקס, ווייל יעדער מענטש וואס מ'רופט אים אין קאורט קריגט אן אטעק, און חוץ פון דעם, יעדעס מאל ס'קומט איר אויף די קאורט קעיס שרייט זי אז זי האט באקומען א פאניק אטעק, און זי לויפט אין שפיטאל, און זי מאכט זיך וויציג אז מ'זאל מיינען ס'איז טאקע אמת. און זי איז דאך אינגאנצן אינדרויסן אויף האוז ארעסט, און מ'זאגט זי האט שוין ווייעלעיטעד די האוז ארעסט אויכעט. זאגט איר לויער אז זי איז משוגע. שוין, זאגט דער דזשאדזש, איך קען דיר גלייבן ז'איז א משוגע'נע לויט אירע מעשים וואס זי האט געטון, באט עניוועי, איך וויל זי שיקן צו א אייגענעם סייקיאטריסט פון די גאווערמענט, און דער סייקיאטריסט זאל ריעוועליועיטן איר גאנצע קעיס. און טאמער וועט ער ארויסקומען אז זי איז קעיפעבל צו שטיין פאר טרייעל וועט מען זי שיקן. איך זאג פאר יעדן, נעמטס נישט קיין טשענסעס ביקאוז איטס אנלי א מעטער אוו טיים, מען פיקט אויף צוביסלעך יעדן. עניוועי, למעשה איז עס אזוי ווייט געגאנגען אז די אויסטרעליען גאווערמענט האט פארלאנגט פון דעם אסטרעליען אמבעסעדער פון תל אביב אז ער האט זאל מאכן זיכער אז מען שיקט זי צוריק, איר הערט וואס דא טוט זיך? איך געדענק ווען זי איז אנטלאפן איז געווען אסאך מענטשן זיי האבן אפגעקאלט הע זע ז הע הע די אלטע סאטמאר אזיאטישע מרשעת הע הע האב איך יענעם געזאגט אזוי קודם כל איז זי אין הייד אוט נאכדעם ווען מען האט זי געכאפט איז זי דאך שוין נאר ארויס ווי מען זאגט אויף האוז ארעסט. זי האט א קייטל אויף זיך, נאכדעם גייט זי דורך משפטים, זי האט אכט קינדער אין שטוב און יעדער זעט עס, און נאכדעם האט זי א מאן, איך ווייס נישט וויאזוי ער קען וואוינען מיט אזא משוגענע, איז מען דארף בודק זיין אירע טעכטער אויך צו זי האט נישט ארויסגענומען די היינס די בתולה מיט איר פינגער, כקען שוין גארנישט וויסן גארנישט. האט די משוגעת זי? אפשר טאטשט זי אירע קינדער אויכעט? זי איז א לעסביען. עניוועי, סאו איך ווייס נישט וויאזוי איר מאן קען וואוינען מיט אזא משוגענע, באט עניוועי, זי האט נישט קיין גוטן טאג אין איר לעבן, ביקאוז שי איז ראנינג, זי איז געלאפן פון עמנואל אויף בני ברק און פון בני ברק צו א צווייטע דירה, זי האט אירע פראבלעמס, און נאכדעם לויערס קאסטן אין די הונדערטער טויזענטער דאלער. ווי האט קלויזנבורגער רב געזאגט ווען מען האט געכאפט יאסעלע שומאכער האט ער געזאגט איך האלט אז אזאלכע צוויי טייערע פאות וואס די גאווערמענט האט באצאלט מיליאנען ביז זיי האבן אים געכאפט, די איזרעילי גאווערמענט, זאגט ער איך האלט אזאלעכע וואס האבן זיי געוואלט אים צוריק געבן פארן טאטן און אפשניידן די פאות, זאגט ער איך האלט די צוויי פאות איז אזוי טייער אז מען דארף דאס אריינלייגן אין א מוזיעם יעדער זאל עס קומען קוקן, ווייל די גאווערמענט האט זיך אויכעט אנגעמאכט בזיונות איבער די גאנצע וועלט, איין קליין לענדל זוכט עפעס איין יונגל, איטס אנבעליוועבל, איך האלט אז די בתולה וואס האט מען געדארפט אריינפרעימען אין א מוזיעם ערגעץ. זי האט פארלוירן איר קאריער, זי האט פארלוירן איר. דזשאבס, זי האט פארלוירן אירע קינדער, זי האט פארלוירן דעם דרך ארץ און די גאס, א ביטערע פרייז צו באצאלן. סא די וואס זיי טשעפענען וויל איך זיי פרעגן, עטס וואלטס געוואלט באצאלן אזא פרייז? זיכער אז נישט, ספעשיל אז מ'קען דאך דאס האבן אן א מיינערס, ס'איז דא גענוג, די וועלט איז גענוג פריי מיט זנות אז מ'קען זיך אלע תאוות נאכגעבן, מ'דארף נאר באצאלן. נישט וואס איך זאג אז מ'זאל חלילה דאס גיין טון, אבער ס'בוחר הרע במיעוטו צו טאטשן א מיינער איז דאך א אומגליק, זי האט אפגעהארגעט. פֿופֿצן מיידלעך. אה! חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן! נעבעך! אוי איז דאס א משנה! די ערשטע משנה אין יבמות אז פֿופֿצן פרויען פטר'ן אלע צרות! נעבעך! נאר דער חשבון איז מ'עט מיך נישט כאפן, און אז מ'עט כאפן וועט מען זיך ארויסדרייען, מ'כאפט היינט און מ'דרייט זיך נישט ארויס, נישט יעדן וואס מ'האט איינגעזעצט. האט מען אים געכאפט דאס ערשטע מאל, און נישט יעדן וואס מען האט נאך נישט איינגעזעצט און מען וועט נישט איינזעצן איז ווייל ער איז אינעסענט, נאר וועם ס'באטרעפט דעם איז א ביטערע רחמנות. שוין, סאו ס'דויערט נאך א וואך צוויי מסתם ביז די דאקטער וועט זי איוועליועיטן, און ס'דויערט מסתם א וואך צוויי ביז ער וועט אריינגעבן זיין דייעגנאוז פארן קאורט סיסטעם, פארן דזשאדזש. און נאכדעם וועט דער דזשאדזש איר רופען און ער וועט זאגען וואס ער וועט זאגען, מסתם וועט ער זאגען אז זי זאל נעמען אן עירליין טיקעט און זאל שיין אנקומען אויף אוסטראליע און מ'עט איר באגלייטן מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל, זי דארף אבער בעטען אז ווען די שב"ס וועט איר באגלייטען מיט די קייטלעך זאל מען איר מיטשיקען פרויען נישט קיין מענער ווייל. און מיט א מאן איז אן איסור יחוד, און נאכדעם עס קען זיין אז דער מאן וועט איר טאטשן און זי איז דאך אזא שיינהייט אז אלע מיידלעך זענען איר נאכגעלאפן כאטשיג זי איז שוין א מאמע פון אכט גרויסע קינדער, אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. איך האלט אז די שיינע קווייערס דארף מאכן א ספעציעלן ניגון אז טאמער מ'עט זי שיקן אויף אסטראליע זי זאל בלייבן דארט זיצן פאר די רעסט אוו הער לייף דארף מען מאכן א ספעציעלן ניגון אזא קי בשמחה תצאון אזוי אויפן גראם. יעצט אז מ'וועט מאכן א נייעם ניגון דארף מען זעהן אז. די קווייער וואס זיי רופן זיך מזמרים, נישט זיי זאלן זינגען פאר איר און מאכן דעם ניגון, נאר זאלן הייסן ממזרים, און מען זאל אויכעט זינגען פאר איר שובי שובי השולמית. עניוועי, דאס איז די סטארי מיט חי לייפליין, זי הייסט מלכה לייפער, איך רוף זי נאר חי לייפליין. יעצט וויל איך רעדן וועגן א וויכטיגע זאך, ס'איז דא למשל אין סקווער איז דא אזא תקנה, ביי זיי הייסט עס א תקנה אבער למעשה ס'איז א תקלה, אז מ'טאר נישט טוהן יעצט קיין שידוכים,

טוט דאס ווייניגער שטערן די סדרי הלימודים פון די מוסדות, און דעריבער איז די תקנה טאקע אויכעט איינגעפירט אין אסאך חסידישע ישיבות אין ניו יארק און אין ארץ ישראל, און ווי פארשטענדליך איז דאס אויכעט א סיבה אז מען זאל נישט דארפן ווארטן אזוי לאנג, פון ווען מען ווערט חתן כלה ביז די חתונה, שרייבט ער ווייטער, מען האט דאס שוין פערזענדליך איבערגעגעבן פאר די שדכנים, און נאכדעם איז דארטן דא די תקנות פונעם שטעטל, ווער ס'מעג יא דארט וואוינען, ווער ס'טאר נישט וואוינען, עס ווענדט זיך וועלכע צדדים ס'איז אין שטעטל, בקיצור וויל איך ענק זאגן, און דאס איז אונטערגעשריבן פון די הנהלה פון סקווערע שטעטל, קהל צמח דוד דשיכון סקווער. הנהלת הקהילה איז אונטערגעשריבן. יעצט, כ'האב געוואלט אויף דעם זייער שטארק רעגירן. דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט. די ערשטע מצוה האט ער געגעבן פרו ורבו. ס'איז נישט דא נאך אזא נחת רוח פארן אייבישטן ווי ווען א איד האט חתונה. דער אייבישטער איז מוחל אלע עבירות, ער הייבט מיט אים אן א נייעם פעידזש. נישט דא נאך אזא זאך וואס א איד קען משמח זיין דעם אייבישטן כביכול ווי אז ער גייט חתונה האבן און ברענגען קינדער אויף די וועלט. די גמרא זאגט מותר לארס במועד שמא יקדמנו אחר, אפילו די חז"ל זיי האבן דאך געגלייבט אין השגחה פרטית און אמונה אז גארנישט ריקט זיך נישט אונטן נאר אז מען הייסט אויבן, וואס איז דער שמא יקדמנו אחר? שמא יקדמנו ברחמים? אבוויעסלי זעהט מען אין דעם אז ס'איז דא די זכותים פונעם אנדערן מענטש וואס קען אויך גורם זיין, ער קען בעטן מיט תפילה, ער קען וכדומה און אזוי ווייטער. יעצט דאס איז סתם ווען ס'איז ווי מ'זאגט אלעס איז נארמאל, יעצט על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, ס'דא א מומע וואס זי הייסט לילית, לילית הרשעה, זי דרייט זיך דארט אין סקווער זייער שטארק, איך ווייס לויט וויפיל קעיסעס כ'האב געהאט אין סקווער איז זייער שווער צו זאגן ווען א בחור טוט א שידוך מיט א סקווערע מיידל אז ער טרעפט א בתולה, ס'איז זייער שווער וואס דארט איז פארגעגאנגען מיט זנות איז דאך נישט צום גלייבן, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז געווען ביי די יונגלעך ס'איז געווען ביי די מיידלעך, היינט פארבעסערן זיי זיך זייער פיין, ס'איז דא א ווידיאו וואס איז ארום געגאנגען אמאל פאר די יודעי דבר נישט אין די גאס, ווי א סקווערע מיידל זעצט זיך אריין מיט דעם פארטעריקער צו דער, איך ווייס פון וועלכע נעישאן זיי קומען, מיט א גוי און זי פארט מיט אים אוועק פון די מיידל סקול, איך ווייס וואו זי איז געפארן, זי איז מסתם געפארן אויפפיקן, ס'האט געפעלט פלעסטיק ספונס און פארקס אין די סקול. איי וואס זענט עטץ צודרייט, עטץ מישט ענק שוין אריין אין די קינדער'ס פריוואטע זאכן ווען מ'זאל יא א חתן ווערן און נישט א חתן ווערן, יא א כלה ווערן נישט א כלה ווערן, איך ווייס די מעשה, דער מונקאטשער רב האט זיך געפלאגט מיט זיין ישיבה מונקאטש. מונקאטש, און ס'איז נישט געגאנגען קיין שידוכים אינדערהיים אין מונקאטש, דער מנחת אלעזר, און ס'איז געווען דארטן דער שדכן פאר די פרייערערע חברה, פאר די נעאלאגן, יעדן טאג איז געווען א א שידוך, האט מונקאטשער רב אים געלאזט רופן, וואס איז דיין רעמעדי? זאגט ער פארן מונקאטשער רב, מיין רעמעדי איז, איך גיי נישט צום טאטן פונעם יונגל און צום טאטן פונעם מיידל, עס האט גארנישט צו טון מיט זיי, איך נעם דעם יונגל און איך נעם דאס מיידל, איך מאך זיי זאלן זיך טרעפן אינאיינעם, און נאכדעם קומט שוין די מומע, די מומע הייסט חשקה, לילית. ס'הייבט זיך אן צו שפינען א ליבשאפט אז ס'גייט א מחיה. דו נעמסט א בחור און א מיידל, זיי וואוינען אין איין שטעטל, זיי קענען זיך, מ'קומט צום טיש, זיי ווארטן שעות, זיי זאגן מיר אז דעמאלטס איז געווען די גרעסטע צייט פון זנות, ס'איז דא גרויסע ביימער ארום סקווער, ס'איז פרייטאג צונאכטס, גייסטו יעצט זאגן דעם בחור און מיידל, האלט דיך איין, מוזט חתונה האבן נאר דעמאלטס. ס, דוד'ל, פארוואס האסטו דיך נישט געקענט איינהאלטן און דאס געלערנט אין צעלימער חדר? דוד'ל, פארוואס האט דיין טאטע געמוזט ארויסמופן אויסער די שטאט? דו קענסטו טון אזא רשעות ווען דו ווייסט ס'איז נתגלה א תורה געווארן, דו ווייסט וואסערע כוחות איך האב אריינגעלייגט אין סקווער אז ס'זאל אלעס ארויסקומען, און ס'איז דא איינער וואס איז האלט ביים איינזעצן דעם רעבן אז הערשי ברייער האט מיט אים געמאכט זנות אין רעבנ'ס שטוב, דער רבי איז אריינגעקומען און ער האט ווייטער אנגעהאלטן זיין ארבעט און דער רבי האט אים נישט געזאגט גארנישט. נישט צו ער האט געוואונען צו נישט, צו זיי האבן גוטע לויערס סקווער, דעם דזשאדזש מיט אלעם, דעס איז פיין, אבער קודם זאל ארויס קומען וואס ס'איז געווען, און דאס איז וואס דא גייט פאר, גייט ער זיך יעצט אריינמישן מען זאל יא שידוך טון נישט, און דווקא נאך פסח, און אין איין טאג זאל מען חתונה האבן, און איין טאג זאל מען שוין מאכן א בעיבי, הער אויף מיט די זאכן, דאס איז נישט קיין חלק פון משמרת הצניעות, דאס איז א חלק פון אונטערברענגען אידישקייט. יעדן טאג וואס דו האלטסט אויף א בחור פון פריה ורביה האסטו געטון אן עוולה, די גאנצע ענקער גאנצער חינוך איז דאך אין דר'ערד עניוועי, אויב מען נעמט אריין א בחור פון אינדרויסן טאר ער נישט וואוינען אין סקווער, פארוואס? ווייל יענער האט געזען דאס איז א פעיק פאוני פראוד, ס'איז געווען אמאל בעלזער אינגעלייט האבן זיך באזעצט אין סקווער, זיי האבן געהאלטן אז ער איז א הייליגער מענטש, א פיינער מענטש, זענען אלע אוועק, זיי האבן אפגעטראגן, זיי האבן געזען ער איז א בלאפער. סאו ווילן זיי נישט אז די איידעמער זאלן אנהייבן צו לאכן, איז מאכן זיי זיכער אז אן איידעם קען נישט בלייבן דארט וואוינען. איז גייט מען זיך יעצט אריינמישן אין יענעם אין זיינע פרייוועט זאכן ווען ער זאל יא א שידוך טוהן און נישט קיין שידוך טוהן? עטס פארגעסט שוין וואס איז געווען ביז אפאר יאר צוריק, הערשי ברייער האט יעדן בחור האט ער נעבעך געמאכט מיט משכב זכור מיט אלע אנדערע עבירות, ער האט דאך דעם אייגענעם רעבנ'ס אייניקל אפגעהארגעט. זישע זישע טווערסקי האט ער אפגעהארגעט. עס איז אראפ פון וועג, מען האט אים צוריק געברענגט מיט כוחות, סאו ווען זאל מען יא שידוך טוהן ווען מען זאל נישט, און מען האט שוין אנגעזאגט די שדכנים, און דאס ווערט שוין תורת משה ווייל דער רבי אליין האט עס געזאגט, דער רבי איז א חזיר א שייגעץ א מנוול א רוצח, נאר ליידער זענט עטץ דארטן אריינגעפאלן אין די קלאב קענט עטץ גארנישט טוהן. כ'האב אויף ענק גרויס רחמנות, די גמרא זאגט דארטן אויב מ'פרייט זיך אזוי מיט די נס פון פורים, אכתי עבדי אחשורוש אנן, און זעמער דאך צוריק אין סקווער וואן יעצט. אין סקווער? איינטיילן ווען יא חתונה און ווען נישט, איך האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא א חאזעריי וואס מ'גייט בליל טבילה זיך געזעגענען צום רעבן, די מאן מיט די פרוי, זאג מיר דו אז דוד'ל איז נישט קיין חזיר, ער קריגט נישט קיין קישוי אבר פון דעם, און ביינאכט. טוט ער וואס מען טאר נישט ווייל ער האט צאמגעהערט און צאמגעקוקט אזאלכע זיסע קאפלס גייען היינט נאכט וואוינען. ווער האט די מנוולות איינגעפירט? אין טשערנאבל איז דאס געווען? עטס ווייסט וואס ס'איז געווען אין טשערנאבל? דוד ווייסט ס'איז געווען אין טשערנאבל? שעים אן דיס האול חאזעריי! און איך זאג ענק נאכאמאל, זייער אסאך קינדער אין סקווער זענען רויט, איך האלט אז ווען מען גייט אריין מיטן ווייב מזכיר זיין פארן רעבן, וואוינט דער רבי מיט זי, אפשר היינט שוין נישט, היינט איז טאקע דא אסאך מער שווארצע קינדער, שווארץ מיט די פאות. פארוואס? ווייל דער רבי האט שוין נישט קיין כח, ער איז אויכעט שוין א אן אלטער אפגע'חומל'טע הושענא, ער גייט זיך יעצט מישן ווען די זאלסט א שידוך טוהן און ווען נישט, וואט א שעים, יעצט ווען ס'קומט א בקשה, דער רבי בעט א מעשה, אקעי, מען מאכט עס, דאס איז די זאך, טאמער די פאלגסט נישט ביסטו אינדרויסן, יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף, כ'האב באמת רחמנות אויף יעדן איד וואס ס'וואוינט אין סקווער. די גמרא ברענגט אין מסכת בבא קמא דף עיין ט עמוד בית. זאגט די גמרא אזוי אז אין גוזרין גזירה על הציבור אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה, עטס דארפטס וויסן דער אלטער חזר דער סקווערער וואס ער זיצט שוין דארטן איינגעזייט ער ברויך עס שוין נישט ער קען ווארטן ביז נאך פסח, אבער די רעדסט דא פון יונגע בחורים צוהיצטע בחורים צוהיצטע מיידלעך און זיי ווילן שוין חתונה האבן, און חוץ פון דעם איז דא נאך א זאך זיי זאגן אז וועגן דעם וועט מען שנעלער מאכן חתונה, פונקט פארקערט. ס'וועט נאך דויערן נאך אסאך לענגער, ווייל אז דער בחור האט ערש ע ווערט ערש א חתן נאך פסח קען ער נישט חתונה האבן לג בעומר, ער קען נישט חתונה האבן גראד נאך שבועות, ער מוז זיך צוגרייטן, די צוויי חדשים צו אנדערטהאלבן חדשים איז א וועיסט אוו טיים, און ס'איז נישט גוט, און ס'איז נישט גוט פאר נאך א זאך, ווייל ער גראבט א גאנצע צייט, אה דארט איז די כלה, איך גיי נעכטן מארגן, ער ציילט ספירה, ער ציילט אזוי ווי אונז ציילן מיר ספירה ווען ס'וועט שוין קומען קבלת התורה, ציילט ער אויך נעבעך ספירה, אה איסרי חג פסח און מען זיצט ביים סדר און מען טראכט אין די כלה און סאו העי דאס איז סאו חזר'יש ווען איינער איז שוין א חתן און כלה אקעי איז איין זאך אבער עס קען דאך נאך זיין אסאך אבסטיקלס מען ווערט געוואויר זאכן מיט אלעם איטס סאו אנפעיר די גאנצע חזר'יי איטס אנבעליוועבל וואס דער חזר קען אנטוהן כ'האב געוויסט אז ער געלאזט הערשי'ן זאל מכשיל זיין בחורים אבער אז ער מישט זיך אריין אין יענעמס פרייוועט זאכן, איך מיין אז מ'זאל אים שטעלן משגיח ער זאל קומען צו יעדן אין בעדרום אויך זעהן וויפיל מאל א וואך מ'טוט די מצוה, דאס וואלט געווען זייער אן עדווייזעבל זאך, נאר ער זאל אויך אויף די גיין באקוקן ביי זיינע קינדער וואס זיי מעגן דאך אלעס נאר יענער טאר נישט, וואטש וועסטו זעהן אז ער וועט א שידוך טון ווען ס'וועט זיך אים אונטערפירן. און יעצט פארשטיי איך שוין וויאזוי הערשי ברייער האט געקענט יעדן אפ'הרג'ענען, ווייל דארט קאנטראלירט מען יעדן דער וואו אויך, סאו זעהט אויס אז דער ברייער, הערשי, האט פשוט געוואלט יעדן בודק זיין צו ער טוט הוצאת זרע לבטלה צו נישט, ס'איז אזא מין שמוץ, כ'זאג דיר וואס איז געווארן פון חסידות איז אנבעליוועבל. יעצט די זעלבע איז אין תולדות אהרן, כ'האב ענק שוין געזאגט, ביי מיר תולדות אהרן איז א חאזעריי אפאראט פונקט ווי יעדעס אנדערע פלאץ, זיי קומען נאר ארויס פרומער, אבער איך באקום אינסייד אינפארמעישן, ס'איז די זעלבע חאזעריי אפאראט, ס'דא יעצט א אינגערמאן ס'האט זיך געגעט מיט א פרוי, האט זיך געמוטשעט מיט איר צוואנציג יאר, און זי שרייט ביי די טערעפי אז זי איז שוין געקומען ביז אמעריקע פאר טערעפי און קיינער קען איר נישט העלפן, זי איז געווען א וויקטים פון איר ברודער פון די צוועלף יאר אן ביז זי האט חתונה געהאט, זי האט געברענגט קינדער אויף די וועלט, ס'איז אין פאפענהיים'ס משפחה, יעדער ווייסט עס, און אזוי איז דא נאך צענליגע אויכעט. ס'איז דא צענליגע וואס זיי דערציילן מיר אבער איך קען דאך נישט אלעס פארציילן ווייל ס'איז דא זאכן וואס איז נישט ארויסגעקומען אין די גאס, און ממילא אדער מ'וועט נישט גלייבן, אדער ס'וועט סתם זיין א פגם משפחה. דאס איז דאך שוין ארויס אין די גאס. ער האט זיך געמוטשעט, ער איז געקומען אויף טערעפי דא פינף יאר מיט די פרוי, ער איז געווען אין ארץ ישראל, זיי האבן אלע געזאגט ס'איז שוין צו א אלטע קראנקהייט, ס'איז א צרעת נושנת, מ'קען גארנישט העלפן. דאס איז תולדות אהרן, נאר זיי ווילן דענייען דעם אמת, איז למעשה האבן זיי אויך א סימן טוב און מזל טוב אז ס'איז א שמחה אין תולדות אהרן איין און פֿופֿציק חתנים אין איין טאג, ס'איז דא א תקנה אז מ'זאל נישט ווערן קיין חתן פאר פֿופֿצן טאג אין אדר, ס'הייסט פאר פורים, איז ממילא יעצט איז דאך דא צוויי אדר'ס, איז געווען איין און פֿופֿציק חתנים אין איין טאג. יעצט ס'איז דא צוועלף בחורים וואס זענען נאך נישט געווארן חתנים, און זיי רופט מען עלטערע בחורים, פארשטייסט? מסתמא מסתמא זיי זענען נאך צוועלף צו דרייצן יאר אלט, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, איך וויל נאר מסביר זיין, טאמער ווילט עטץ אנהייבן צו פירן אזאלעכע מינע נייע תקנות, דאונט דו איט. דער בעלזער האט עס אויך פראבירט צו פירן מיט אפאר יאר צוריק, ער האט נישט געלאזט, ס'איז געווען טאטעס זענען געלאפן געלאקערט אויף די יונגע בחורים ווייל זיי האבן געזוכט א גוטן חתן, האט דער בעלזער רב געמאכט א תקנה ביז די אכצן טאר מען נישט חתונה האבן, ס'טאר מען נישט ווערן א חתן, אבער ער האט שנעל געטוישט די הלכה, ער האט געזען טאמער מ'לאזט נישט קיין חתן ווערן מאכט מען זיך אליינס א חתן, ס'טוט מיר פשוט וויי אז חסידות זאל זיך אזוי אויפירן. ס'איז דאך מורא'דיג ביליג. יעצט, איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא א קליפ וואס איז אריינגעקומען, איך האב עס ארויפגעלייגט ביי מיר אויפן בלאג, איך וויל ענק זאגן, ס'איז דא איינער וואס ער טראגט קינדער אין חדר, ווייסט איך, ער טראגט, טראגט ער שוין יעדן, ס'איז א גאנצע זאך. עניוועי, וואס איז שלעכט אז מ'טראגט קינדער אין חדר? ס'איז זייער שלעכט, פארוואס? ער לייגט אריין אין א טענדער דאס קען אריינגיין דארטן איך ווייס דריי פיר קינדער קומען ארויס צען פיפצען קינדער יעצט די צען פיפצען קינדער זיי קומען ארויס ליגן זיי איינער אויפן צווייטן איינער טאטשט דעם צווייטן ס'איז די בעסטע פלאץ מ'פאקט אריין מיט סארדינס יעצט כ'האב ארויפגעלייגט דעם קליפ מ'זעהט ווי די לעצטע אינגל טאנצט ארויס פון דעם ווען און ער האט דעם זיפער אפען און ער לייגט זיך אריין די מעשה און ער געט זיך א זיפער ארויף דעם זיפער. יעצט, דאס קינד איז דאך נישט ארויסגעגאנגען פון שטוב אזוי, זיין מאמע האט דאך אים נישט אזוי ארויסגעלאזט, סאו אבוויעסלי וואס איז געשען איז, ס'איז נישט דא קיין סיעטס אין די בעק אויך נישט, איז איינער ליגט לעבן צווייטן און אויפן צווייטן, און יעדער האט שוין זיינע קביעות'דיגע חברים, ווייל דאס קינד וואס ס'זיפערט זיך ארויף דעם זיפער זעט אויס צו זיין אסאך יונגער ווי אסאך קינדער וואס זיי פארן מיט מיט די ווען, סאו איך וויל פרעגן, דאס לאזט מען צו אין ארץ ישראל? ס'איז דאך א אפענע בילד פונקטליך וויאזוי דאס קינד קומט ארויס און זיפערט זיך צו. דאס איז אנבעליוועבל. אונז האבן שוין מודיע געווען אין ארץ ישראל אז ס'איז דא אזא זאך און זיי זאלן זיך נאכקוקן פונקטליך ווי דאס איז אין וועלכע שטאט און אלעס. אבער איך וויל פרעגן דעם עולם, ס'איז דא עלטערן וואס זיי לאזן דאס טוען, דעי דאונט גיוו ע פלייענג הוט ווען זיי ווייסן וואס ס'גייט היינט פאר, ווי האט נאך א בחור א בעסערע געלעגנהייט, די אוטא שאקלט זיך, ממילא שאקלט מען זיך מיט, מ'לייגט די הענט אויף יענעם אויפן אות ברית קודש, צו אזוי ווי הילל דער גראבער חזר וויינבערגער רופט דאס אויפן קדשי קדשים, און רחמנא לצלן וואס ס'געשעהט, און קיינער זעהט עס נישט ווייל יעדער איז צאמגעשטופט, ער דארף קוקן וויאזוי פון די קליינע ווען קומען ארויס אזוינפיל קינדער, ס'איז באמת א שאנדע וואס ס'גייט פאר. איך וויל דאס זאגן באריכות און גרעפיק ווייל איך וויל יעדע טאטע און יעדע מאמע זאל וויסן אין ארץ ישראל צו כאפן א טרעמפ בפרט נאך פאר קינדער אינדערפרי אז איינער פארט אין תלמוד תורה נוצט מען אים באט איז איט ריעלי סעיף? זיכער אז נישט! ס'איז נישט סעיף די אלע זאכן און די קינדער גייען אלע אזוי איזרעילי סטייל אנגעטון אז ס'הענגט פון זיי פון אלע זייטן די העמד מיט די אינטערהעמד מיט די ציצית ס'איז זייער גרינג צוצוקומען אזוי צו א קינד אז ער איז געהעריג ווי מען זאגט היס טאקד אין און אלעס איז שיין איז במילא קען קיינער זיך נישט אריינלייגן די הענט פון העכער די הויזן אבער אז ס'איז אפן איז ממש א שאנדע און א גרויל וואס טוט זיך. נאר גארנישט ארץ ישראל וועט אויך כאפן די מעסעדזש מיט די צייט. יעצט איז אויך דא א מודעה פונעם בית דין צדק פון ביתר, טויזענטער מענטשן זענען דארט געשטאנען, און בקיצור ס'איז אן איסור חמור. צו האבן אן אייפאון מיט די אלע זאכן. כ'האב געוואלט פרעגן דעם בית דין פון ביתר, איר ווייסט דאך וויפיל זנות דארט גייט פאר? איך בין דאך אינוואלווד, כ'האב געעפנט דארטן א מוסד אין בית שמש, זאגן זיי אז פון ביתר קומען אריין קאמפלעינטס יעדן טאג, סאו אונז האמער נאר א פראבלעם מיטן אייפאון, מיט מענטשן וואס האבן לויזע הענט און זיי טאטשן און לאקערן נאך קינדער האמער אונז נישט קיין פראבלעם? וואס האקט עטס א טשייניק? יעדער הייבט אן די אייפאון די אייפאון, העי! ס'דא פארן אייפאון. האסטו שוין געזען ווען מען קומט עסן א סעודה הייבט מען אן מיטן פלייש? ניין, מען וואשט זיך קודם און מען עסט פיש און חלה און אביסל זופ און נאכדעם קומט מען צו צום פלייש. וואס האקט עטס אלע א טשייניק? נעבעך ס'איז געווען היינט ווידער א געשטעכעכטס אין גוש עציון, ס'איז דא א רב וואס האט מיך גערופן דארט ער האט געוואלט איך זאל בודק זיין זיין מקווה אבער ער האט געוואלט איך זאל איינשטיין ביי אים אויכעט האב איך אים געזאגט ניין דאס נישט, מקווה'ס האט נישט צוטון מיט ציוניזמוס און מיט שלאגן מיט אראבער. ס'איז א ביטער אומגליק מ'האט אריינגעפלאנצט די אידן ביי די אראבישע גרעניצן און יעצט האמיר אונזערע פראבלעמען. ס'מוז נישט זיין אז אז מ'טוט עס נישט וואלטן די אראבער עניוועי אויפגעשטאנען און געמאכט אן אויפשטאנד אין ארץ ישראל. איך מיין איך גיי נישט יעצט זאגן גוד אר בעד איך זאג נאר ס'איז א מציאות מ'האט ווידער געשטאכן איינעם און ס'איז א ביטער אומגליק וואס דארט גייט פאר. ס'איז יעצט דא א זאך אין ארץ ישראל ווי איינער

פון לונדון. ס'איז אזא היט געווען כ'האב אליין נישט געוואוסט. ס'איז אראפגענומען מ'האט עס ארויפגעלייגט אויפן בלאג אבער ס'איז געווען ממש א היט. יעצט ווייסט פארוואס מענטשן קאלן אפ. כ'האב מיך געטראפן, מיך אליינס האב איך געטראפן אין דעם פיקטשער. מ'האט דאך יעדן ארויסגעווארפן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ס'איז דא פון דעם יואלי ראוט איז דא שיינע ווידיאוס. איינע פון די זאכן זאגט ער דארטן אז מ'זאל וויסן בחורים מענטשן ווילן דיך אריינכאפן אין א קאר דא און דארט. און מען זאל זיך נישט לאזן. ער רעדט מיין שפראך, ער שעמט זיך נישט. אז נחום ראזענבערג מעג, מעג ער דאך אויך, כ'בין דאך עלטער פון אים. און איך בין געווען דער וואס כ'האב געבויעט פאר זיין רעבן פאר מהראש די מקווה מיט די פרויען מקווה מיט די כלים מקווה און דער מהראש האט מיך שטארק מעודד געווען. עניוועי, איך וויל דיר נאר זאגן איין זאך, יואלי ראוט, איך זע דו האסט נאך נישט די גאטס און די קארידזש צו זאגן דאס ווארט פעדאפיילס, מעגסט עס זאגן און מסביר זיין פאר די קינדער אז ס'דא משוגעים וואס זיי לויפן נאך פאר קינדער, זיי הייסן

און רעד אפן און קלאר צו די בחורים, און ס'דא וואס זיי שטופן אריין אין אחור וואס דאס איז די גרעסטע עבירה, ס'איז נישט דא נאך אזא גרויסע עבירה אין די תורה ווי סקילה וואס דאס איז משכב זכר, און זאלסט אביסל פארברייטערן דעם שמועס, ווייל די קינדער זענען נאאיוו און אינעסענט, און טראסט מי דעי ניד ען עדיוקעישן, דער באדי איז גראואינג, און די חזירים נעבן זיי טרייען זיי צו טאטשן. ביז אהער איז געווען דער ערשטער חלק די מלחמה קעגן פעדאפיילס, זייטס מוחל, גייטס צום צווייטן חלק. א גוטן שבת.